דא הייבט זיך אן די צווייטע העלפט פונעם שיעור פון פרשת חיי שרה. יעצט איז אריינגעקומען א מעסעדזש, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אז מ'האט דוד שיע פרידמאן ארויסגעווארפן פון אהבה. כ'האף אז ס'איז אמת, ווייל אונז רודף מיר אים. עט די ענד אוו די דעי וואלט זיך די גאווערמענט דא אריינגעלייגט, ביקאוז אונז האמיר גענוג עווידענס אויף אלעם וואס דוד שיע האט געטון. ס'איז דא מער ווי איין עווידענס. און ער טאר נישט דרייוון קינדער, בפרט נאך אהבה האט א. סקול, וואס די סקול האט צוריקגעבליבענע קינדער, און דאס איז פערפעקט פאר דוד שיע'ן, אז ער האט געקענט נעמען א כלה און זי איבעררעדן אין טאג פון די חתונה זאל מאכן מיט אים סעקס, ווען זי ווייסט אז ביינאכט וואלט זי שוין געהאט איר מאן. די גמרא זאגט ווען איינער עסט מצות ערב פסח כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו, אזוי ווי ער האט בועל געווען ווען זיין ארוסה די כלה אינעם שווער'ס הויז, היינט ביינאכט קענסטו זי שוין האבן בהיתר, און גייסטו כאפן יעצט מיט איר א זנות? דאך א ליצנות דאס! איז די זעלבע אויך מיט די כלה פון דוד שיע'ן וואס ער האט איר בועל געווען, זי האט דאך געוואוסט ביינאכט האט זי שוין א מאן, און נאכדעם וויאזוי צו דעטערמינען צו דאס די צו זי ווערט שוואנגער פון דוד שיע'ן צו פון יענעם, מסתמא האט זי שוין געהאט מיט אים א לאנגע צייט צו טון, נע איט דזשאסט דאזענט ווארק לייק דעט, א כלה גייט כאפן א פיקטשער און ער איז איר בועל, און בכלל איך פארשטיי נישט. אז זי גייט כאפן א פיקטשער וויאזוי האסטו זי בועל געווען איי דאנט אנדערסטענד דיד שי גאו פאר דעט און וועלכע כלה גייט ערב די חתונה צו יענעם אין סטאר אריין מאכן פיקטשערס איט די האול טינג דאז נאט מעיק סענס ס'מוז זיין אז זיי האבן זיך שוין געקענט און זיי האבן זיך צו צולאזט למעשה אונז רודף מיר אים און אונז האף מיר אים ארויס צו זעהן פון אהבה איך הער זאגן אז ער האט שוין געקוויט איך הער זאגן זיי האבן אים נישט געוואלט גראד ארויס ווארפן זיי האבן עס געמאכט איידל ס'האט געדויערט אפאר וואכן עניוועי קודם די פאר וואכן האט ער דאך געקענט כאפן אפאר קאסטומער. יעצט למעשה, אויב ס'איז אמת איז עס א גרויסע זאך, און טאמער נישט איז מען אים ווייטער רודף. נאר וואס, ס'איז געווען איינע א קרוב משפחה מיינע וואס האט געדארפט נעמען דארט א דזשאב, און זי האט מיך געפרעגט וואס איך זאג דערצו. זי האט געדארפט לערנען מיט די שוואכע קינדער צו וואס. האב איך איר געזאגט, קענסט עס נעמען, אבער זאלסט געדענקען דארט איז דא א חזיר, פאר מיט אים טארסטו נישט, עסט מוזן פארן מיטן טרעין, אדער מיט א באס פון ווילימסבורג. און איין זאך זאלסטו געדענקען, מיט דעם חזיר זאלסטו אפילו נישט האבן קיין מגע משא, ווייל ביז ער עט פליען פון דארט דארף מען אויכעט האבן א סעיף קאמיוניטי. סא ברוך השם ס'טוישט זיך צוביסלעך, ס'איז שוין נישט אזוי שלעכט ווי ס'איז געווען, און וועמען מ'דארף מסלק זיין איז מען מסלק, ס'איז א פייט, איך זאג נישט אז נישט, אבער מ'טוט דערין. יעצט לאמיר אהער נעמען דא לעיזער בערלאנד, לעיזער בערלאנד דער חזיר האט מודה געווען אויף צוויי פרויען, די וואס זענען געקומען פאראויס, און ס'האט זיך אנגעהויבן א נושא. יעצט איז דא מענטשן וואס זענען זייער נישט צופרידן ווייל זיי האבן געוואלט ס'זאל ארויסקומען אז ער איז א חזיר. איך טענה צו יעדן עטס זענטס אלע צודרייט ווייל איך וויל דיך פרעגן א זאך למשל ווען מ'טרעפט אים וועגן גילטי אין ארץ ישראל אין קאורט איז די פשט אז ער האט יא מזנה געווען און אז מ'וואלט אים ווען געטראפן נישט גילטי איז דער פשט אז ער האט נישט מזנה געווען? דאס וואס עטס מוזטס ענק אנהייבן אויסצולערנען ס'האט נישט צוטון מיטן קאורט סיסטעם. סתם. ס'איז דא עדות וואס זענען געקומען, ס'איז דא עדות וואס האבן געזאגט עדות פאר א בית דין אין די צייט פון בית המקדש וואלט מען אים ווען געקענט הרג'ענען, ס'איז דא געהעריגע עדות מ'האט גובה עדות געווען, אלע זקני חסידי ברסלב האבן גובה עדות געווען, ס'איז דא א אינגערמאן וואס האט געדאווענט פאר א יאר מיט מיר אין עקזייל אין צפת, פאר א יאר, נישט די יאר נאר פאר א יאר, און ער פרעגט מיך אזוי אמאל ביינאכט, ווייס איך ראש השנה יום כיפור סוכות פרעגט ער מיך נו און וואס טוט דיר דא זאג איך אים דו ווייסט מען האט מיך געלייגט אין חרם איך האב נישט וואו צו דאווענען מיין טאטס איז מיין טאטנס יארצייט מיין מאמעס נישט די יארצייט איך בין נאך געווען אינעם יאר און איך וויל האבן א נארמאלן בית מדרש וואו צו דאווענען האט ער מיך פארציילט נעבעך זיין פעקל צרות אז זיין ווייב איז א בעולת בעל פון לעיזער בערלאנד, און אמאל האט זי געמיינט אז דאס איז גאר א גרויסע צדקות מיט א מצוה, און היינט איז זי געוואויר געווארן אז ס'איז נעבעך רחמנא ליצלן, איז ממילא ס'איז דא עדות גענוג. יעצט, אזוי ווי לעיזער האט מודה געווען, הייבט זיך שוין אן צוויי זאכן, ס'איז דא וואס האלטן ער האט מודה געווען ווייל ער ווייסט ער איז א חזיר און ער זוכט זיך נישט קיין צרות, ער זוכט נישט צו זיצן נאך צוואַנציק יאר. און ס'איז דא וואס זיי זאגן ניין, ער האט מודה געווען, ווייל אזוי ווייסט ער, ער באקומט נאר אַכצן חדשים, ער האט געדרייווט א דיעל לכתחילה אויף אַכצן חדשים. ער האט געפייערט די לויערס, די לויערס האבן געוואלט פייטן פאר אים, אוודאי זיי מאכן גרויס געלט, און נאכדעם אז ער וועט פארלירן וועט ער אויסזען אזוי ווי נחמיה וועבערמאן'ס לויער, ער קוקט אויף אים אום און ער געט אים א קלאפ אין די פלייצע און ער זאגט אים זיי מצליח, העוו א לאנג דזשורני, אין קאורט איז דאס געווען, דאס הייסט די לויער פארלירט דא גארנישט, די לויער מאכט נאר געלט. עניוועי, איז למעשה די לויערס האבן נישט געוואלט, למעשה האט ער זיי צוריק גענומען, און מ'האט געמאכט א דיעל אויף אַכצן חדשים, סא דער עולם איז אפסעט אז אזוי ווערט מען נישט געוואויר דעם אמת, קען זיין ער האט עס וועגן דעם געזאגט ווייל ער זאל נישט דארפן זיצן לאנג, איך וויל דיר עפעס זאגן, ווען לעיזער בערלאנד איז חף מפשע פייט ער ווען. דער איז נאו דאוט אין עניבאדיס מיינד אז ער וואלט מודה געווען אויף צוויי פרויען אז ער האט געטוהן זנות, ארייט מען האט עס מינימייזט, נישט ער האט געשטופט אריין אין די פרוי אריין אין לאך אריין, נאר ער האט אזוי געטוהן, ער האט נאר אהער געטוהן, ער האט נאר געפאנדלט, אלעס איז פיין און וואויל, אבער דאס איז נישט פאר אזא מענטש ווי לעיזער וואס האט אויפגעשטעלט אזויפיל תורה אז ער זאל דאס מודה זיין, ניין הי וואלד האוו פאוט אלל די וועי טרו, נאר ער האט געוויסט אז ס'וועט קומען נאך איינער און נאך איינער, ס'איז דא א פרוי וואס זאגט קלאר אז ער האט איר געזאגט. דו ביסט בת שבע, איך בין דוד המלך, און טאמער איך וועל וואוינען מיט דיר און ס'וועט זיין א קינד וועט זיין א משיח פאר אידן, און טאמער נישט איז מער נישטא קיין משיח פאר אידן. דער זאגט דער טוט זיך, די פרוי איז גרייט עס צו זאגן אין קאורט. די איז נישט פון די צוויי וואס מ'האט געוואוינט מיט זיי, דאס איז סתם א דריטע. יעדער טרעפט זיך דאך אויס מעשות אויף מיר, פארשטייט? הע. א דזשאוק. סא אונז זעמער מורא'דיג צופרידן אז ער האט מודה געווען, קודם די פרויען דארפן נישט דורכגיין טראמא, די שובו בנים וואלטן זיי געהארגעט, און נאכדעם זיין אייגענער זון נחמן, נחמן בן לעזער זאגט מיין טאטע איז א חזיר א מנוול א שייגעץ ער האט בועל געווען פרויען, סא ווי ווייט קען מען שוין יעצט גיין אז מען זאל זאגן אז ס'איז נאר ווי מען זאגט ער איז מודה ווייל ער וויל נישט גיין זיצן. און נאכדעם איך וויל וויסן נאך א זאך, אויף ר' לוי יצחק בענדער האט מען דאס נישט געזאגט, און אויף ר' משה קרעמער האט מען דאס נישט געזאגט, און אפילו נישט אויף ר' לעזער שלמה שיק האט מען דאס נישט געזאגט, כאטשיג ברסלב האט זיך געקריגט מיט די אלע כסדר, העי דערס לימיטס וואס מען זאגט און וואס מען זאגט נישט, ס'דא זאכן וואס איז שקר זאגט מען עס נישט, אויף יעקב מאיר שעכטערן האט איר עס אויך נישט געהערט, די אונטערשטע שורה איז לעזער איז נישט חף מפשע ער איז א חזיר א מנוול ער האט בועל געווען פרויען, האט זיך צוגעדעקט מיטן טלית און ער האט געזאגט ער איז אין עולם אצילות, ער איז גארנישט אנדערש ווי די אלע אנדערע ספרדישע רבנים מיט די אשכנעזישע רבנים וואס מען האט געכאפט, ער איז א ליגנער א בלאפער, ער האט געזאגט ער איז געווען א יונגל ביי די צווייטע וועלט מלחמה, ער איז בכלל נישט געווען ביי די צווייטע וועלט מלחמה, נאך נישט געווען געבוירן דעמאלטס, ער איז געווען אין ארץ ישראל, א ליגנער א בלאפער א גארנישט א לאו לייף, ער האט געקענט פארקויפן ר' נחמן'ס שיטה אזוי מיט מינות וכפירה האט עס דער עולם געקויפט. ער האט מסביר געווען אז דער רבונו של עולם האט געפרעגט ר' נחמן בן פייגא וויאזוי ער זאל פירן די וועלט, ס'איז דא זיינע טעיפס ס'איז ממש גרויליג, איך האלט אז זייט כת ש"ץ שבתי צבי איז נאכנישט געווען אזא מין עוכר ישראל ווי לעיזער בערלאנד מיט זיינע תורות. עכ"פ, איך וויל זאגן פארן עולם, ס'איז דא וואס זענען זייער אפסעט ווייל עס קען זיין ווען מ'וואלט אים ווען געכאפט דעמאלטס וואלט ווען בעסער געווען, אה, ס'וואלט גארנישט בעסער געווען, מ'וואלט דעמאלטס אויך געזאגט, די שופטים זענען לינקע, זיי זעען א איד מיט א בארד ווילן זיי אים איינזעצן, דעטס אלל יו וואלוו סעד. יעצט ווייס איך וואס מ'זאגט אויף יעדן וועם מ'כאפט. מקלב האט דאך אויך געזאגט אז ער האט געטאטשט, און דער עולם שרייט נאך היינט ס'איז נישט אמת. איי ס'איז דא צוויי וויקטימס וואס זיי וויינען ביטער אויף זייערע בעסילים? זיי וויינען ווי זענען אונזערע בתולים, דער חזר האט עס אונז אויסגעלעכערט. נע, דאס איז נאר געזאגט, זענען דזשעלעס אויפן אלטן אזיאטישע מארמארישע בהמה'ישע פערד. עניוועי, איז וויל איך זאגן, אונז האמיר א גרויס הנאה, דער חילול השם איז עד לב השמים, פון דעם האמיר אונז נאך די גרעסטע הנאה פון אלעם, עטס ווייסט פארוואס? ווייל אין די זעלבע צייט איז עס א קידוש השם אויך, ווייל מען זעט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי שלאגן זיך פארן אמת, ס'איז דא די אנשין ברידער, די זענען געווען איינגעשטעלט מיטן לעבן, אין אומאן האט מען זיי געוואלט הרג'ענען, איך פאר נישט אויף אומאן ווייל כ'האב מורא מ'זאל מיך נישט הרג'ענען. זאגט מיר איינער איך זאל נעמען א שומר ראש, איך האב נאכנישט געזען אין ר' נחמנ'ס ספרים אז כדי מ'זאל פארן אויף אומאן מוז מען האבן א שומר ראש, און טאמער מ'דארף האבן זאל מען עס נעמען, שטייט אין ערגעץ נישט, ווער זאגט דער שומר ראש מעג פאר דיר מחלל שבת זיין? אזוי הייליג איז דאס דאווענען דארטן? נאט רילי, איך וועל ענק זאגן דעם אמת, איך בין געווען אין. מירון, איך האב נאר געזאגט דארטן סליחות, איך האב נישט געוואלט דארטן דאווענען ראש השנה ווייל איך האב מורא געהאט פארן עולם איינער זיך צו ווילדעווען, איך ווייס נישט וואס ס'קען זיין, האב איך נישט געוואלט דארטן דאווענען, דאווענען האב איך געקלערט גיי איך נישט דארט, איז איך וויל ענק זאגן דארט האט מען אזוי שיין געדאווענט, ווען מ'האט געזאגט הקל הגדול הגיבור והנורא האב איך געפילט אין אלע אברים, ר' איציקל האט אמאל געזאגט. פארן רעבן אז ווען שיניעווער רב פלעגט זאגן הקל הגדול הגיבור והנורא די הייליגע טעג האט זיך דער שטענדער געווארפן פאר פחד השם, אזוי האט רבי איציקל געזאגט פארן רעבן פארן דברי יואל, האט אים די רבי געזאגט נאך דעמאלטס האט איר טאקע עפעס געזען? איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? מען האט געזאגט הקל הגדול הגיבור והנורא, כ'האב אזוי געבענקט דערנאך, ר' נחמן האט געזאגט די גאנצע לעבן איז ראש השנה, ס'הייבט זיך אן ראש השנה, ס'קומט אריין, ס'גייט אוועק, טאג און ס'קומט נאכאמאל און ס'גייט און ס'קומט אבער דאס לעבן איז נאר ראש השנה דאס איז דער גאנצער לעבן פון א מענטש ראש השנה סאו איך זאל זאגן אז מ'קען נישט יוצא זיין ערגעץ אנדערש הלוואי די לעצטע צוויי יאר וויאזוי איך האב געהאט אזא מין התרוממות הנפש כ'האב קיינמאל נישט געוויסט וואס דאס הייסט עס געט זיך א הייב אויף צום אייבערשטן ביים דאווענען מ'זאגט רבונו של עולם כ'האב דיך באמת ליב אלעס איז רחמים וחסדים וואס דו טוסט און זעה פיר דיך מיט אונז ווייטער על כל פנים ס'איז יעצט מורא'דיג גוט. אז לעיזער האט מודה געווען, און לעיזער גייט זיך אויסזיצן זיינע אכצען חדשים, אונז האמער נאר א פראבלעם וואס גייט זיין נאך די אכצען חדשים, ווייל דעמאלטס גייט ער צוריק טרעפן בת שבע און נאך אזאלעכע בהמות, און ס'איז א גרויסע פראבלעם, און מען דארף אנהייבן מסביר זיין פארן עולם וואס דא גייט פאר. די גמרא ברענגט אז די חזל האבן געקענט מחיה מתים זיין, די גמרא ברענגט כמה מעשות, חזל האבן געקענט מחיה מתים זיין, דער אמת איז, ס'איז געווען תלמידי בעל שם זיי האבן אויך געקענט מחיה מתים זיין. איך וויל ענק עפעס זאגן, אויב איינער גלייבט נישט אז תלמידי בעל שם האבן געקענט מחיה מתים זיין, וועל איך ענק ברענגען א ראיה, ישראל האגער פון ארץ ישראל איז יעצט דא, ער איז געווען א צוריקגעבליבן קינד, דער טאטע האט אליין געזאגט ער האט געהאט מיט אים אזויפיל צרות, ער האט געהאט מיט אים א טוטאר, ער איז געווען א שוואכער מח, ער האט אנגעהויבן צו בעקן די פעדאפיילס האט זיך יעדער צוגעטשעפעט צו אים, ער איז געווען דא אין אמעריקע, ער זוכט צו רעיזן אכט און צוואנציג מיליאן דאלער. איך וויל ענק עפעס זאגן, ער האט עס אן אסאך שנעלער ווי עטס מיינטס. זאל איך זאגן אז דער תלמיד הבעל שם האט נישט געקענט מחיה מתים זיין? קוק אן! מען האט עהם מחיה מתים געווען, ער איז געווען אזא אפפאל, דער טאטע האט אים נישט געוואלט אפילו מאכן פאר א רבי. ער איז געווען א טאטעל פעיליור, און ער איז אויפגעשטאנען תחיית המתים, און ער איז אזא אפגעריסענער פערד, ער האט דאך פיינט זיין טאטען, איך פארשטיי פארוואס לויפט ער זיך לעקן צו ר' מאטעל, און פאר ראש השנה זאגט ער מען זאל פארן צום צדיק הדור, ר' מאטעל איז שוין אלט, קראנק און בלינד. די קינדער האבן אים בלינד געמאכט, זיי האבן געטון אונטער זיין רוקן כל דבר אסור. ער איז דער צדיק הדור? הו טאלד יו דיס? פארשטייסט? ווייל ר' מאטעלע האט אים געבעקט אין די שווערע צייטן, איז ער געווארן צדיק הדור. און ער האט געהאט א שיינעם ריזיגן עולם, און מען הערט ווי מען זינגט לכשיפוצו מעינותיך חוצה. דער בעל שם הקדוש האט געקענט מחיה מתים זיין, און די תלמידים אויך. קוק אן אזא סרול, מ'האט אים מאשפות ירים אביון, מ'האט דעם מענטש מחיה מתים געווען, ער האט אויסגעזען ווי דער גרעסטער פעיליאר, און אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, ער פירט וויזשניץ, ער פירט עס אין דר'ערד, ווייל ער וויל נישט פארשטיין אז ווילאנג ער וועט בעקן פעדעפיילס גייט ער נישט אנקומען אין ערגעץ. נו אבער, איך קען יענעם גארנישט זאגן, ער וויל זיין א חכם, זיי א חכם. יעצט ר' מאטעלע האט אים געפרעגט, דער צדיק הדור האט אים געפרעגט, זאג מיר, דו ביסט יונגער פון מיר? זאגט ער, יא, דרײַ און צוואַנציק יאר. וויל איך פרעגן, אזויפיל האט ר' מאטעלע נישט געדענקט? דער מענטש איז אויסגעוועפט. ער דעכעט און דעכעט ביז ער טאר דעכענען, אבער ער איז אויסגעוועפט, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף אים אויף קיין שום זאך, גייט מען שיקן אידן פון ארץ ישראל, אז אין חוץ לארץ וואוינט דער צדיק הדור.

דעטס אלל. רעדט זיך איין ר' מאטעלע, ר' מאטעלע איז גאר דער צדיק הדור, ער ווייסט נישט צי דו ביסט עלטער צי ער איז עלטער, פארשטייסט? יעצט מיט דעם וואס דו טוסט דאס פארלירסטו דיין טאטענס מענטשן, דו ביסט מילא ביסט געווען א ליידיגייט, דיין טאטע איז געווען א מתמיד, דיין טאטע האט געהאט אלע מעלות וואס אן ערליכער איד דארף האבן, און דאס וואס ער האט זיך נישט פארטראגן מיט דיר ווייל ער איז געווען גערעכט. דו האסט אויסגעגעבן הונדערטער טויזענטער דאלער צו בעקן חזירים. שמשון וואלצער איז דיין רעכטע האנט וואס ער בויעט ער א שול? איז דאס נישט קיין בזיון? און אמאל געוואלט פרעגן א זאך, מען גייט צעווארפן דאס אלטע וויזשניצער בית מדרש? איז דאך דא א גמרא על לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבא ביי בנה בי כנישתא אחריתא. איך געדענק ווען מען האט געבויעט וויזשניץ, מען האט איבערגעבויעט דער קאסירער, האט ער געזאגט דעמאלטס פארן מנחת יצחק אז ער האט גענוג געלט, ער איז א מולטי מיליאנער, און מנחת יצחק האט געזאגט מיך אינטערעסירט נישט, איז דא א הלכה זאגט ער, געב. פינף מיליאן דאלער אריינגעלייגט אין א באנק אקאונט וואס דו קענסט עס מער נישט אפשטעלן, דעמאלטס מעג מען עס טון, און אזוי איז טאקע געווען, און בכלל דאס איז אזא משוגעת, ס'איז דא א בילדינג, ס'האט געקאסט געלט אויפצושטעלן, ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר, מען זאל נעמען אזא בילדינג צו צעווארפן, קויף א לאנד לעבן דעם, קויף ארויסציר אביסל, ס'איז אלץ דא וואו צו קויפן, אבער צעווארף נישט אזא שיינע שול, דאס איז אזא מין ביליגקייט, כ'געדענק מ'האט צעווארפן די שול צו בויען די שול, יצחק קאסירער האט די פריעריגע שול. צווארפן כדי מ'זאל די שול קענען בויען די וואס ס'שטייט יעצט, איז די תירוץ איז געווען ווייל מ'וויל האבן פונקטליך ווי דער אמרי חיים האט געדאווענט, נו דאס איז א חוצפה שאין כמוה, ווי שטייט אז פאר צו האבן פונקטליך ווי דער אמרי חיים האט געדאווענט מעג מען צווארפן א שול, גיי קויף א שטיק לאנד בוי ערגעץ לעבן דעם זאל זיין נאך א שול, וויזשניץ וואקסט דאך כנהורא, ס'איז א אנבעליוועבל זאך וואס מ'טוט דא מיט געלט. געהאט מארמארישע פויערן, קיינמאל נישט געארבעט פאר א דאלער, און מען פארשוועמט אידיש געלט. נאר וואס, שכל קען מען קיינעם נישט לערנען. יעצט איך דענק ווען זעמער אויפגעוואקסן אין וויזשניץ, האט מען דאך אלץ געקוקט ווער העט זיין דער נעקסטע רבי, למשל ר' משה'לע האט מורא געהאט אז רבי אידעלע גייט אים ירש'ענען, מילא האט ער געזען רבי אידעלען ארויס צו עסן דארט עט עני קאסט, זיך געפארן אויף ירושלים, רבי אידעלע האט געוואלט וואוינען לעבן זיין שווער, ער איז געווען אן איידעם ביים אמרי חיים, די פרוי האט אים קיין קינדער נישט געברענגט, ער האט געוואלט וואוינען לעבן שווער. ער האט ליב געהאט זיין שווער, נאר וואס ר' משה'לע האט מורא געהאט אז ער האט געצויגן א גרעסערן עולם, שוין, האט ער אים משלח געווען. נאכדעם איז ער אנגעקומען אויף לונדון, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. עניוועי, איז ווען ער איז אוועק ר' אידעלע, האט מען אים געלייגט אין ענגלאנד, האט ר' משה'לע געזאגט, ער האט נישט געהאט קיין מזל ביים לעבן, נישט געהאט קיין מזל ביים שטארבן. ער האט יא געהאט מזל, דו האסט אים ארויסגעפושט. האט אים ארויסגעפושט ווי א הונט. ער האט נישט געקענט נעמען די פרעשור. באט עניוועי, נישט דאס וואס איך וויל צוקומען, איך וויל צוקומען, מ'האט אלץ געקוקט ווער העט זיין דער נעקסטיגער רבי, איך וויל דיר עפעס זאגן, סאו האט מען געהאט זיבעצן קאנדידאטן ווער ס'העט איבערנעמען ר' מוישעלע מיט ר' מאטעלע, נאר מ'האט נישט געהאט איין קאנדידאט סרול האגער, ער איז געווען אזא צוריק געבליבענער פרימיטיווער מענטש אז אויף אים האט מען נישט געגלייבט, און יעצט איז ער אויפגעשטאנען תחיית המתים, זאל איך זאגן אז די דרך הבעל שם קען נישט מחי' מתים זיין? זיכער! ס'איז נישט מחייב גארנישט, דו מוזט נישט קענען לערנען און מוזט נישט קענען דאווענען, אודאי סרול דאווענט גאנץ שיין, נישט געפערליך, מוזט נישט קענען גארנישט, מוזט נישט קענען פסק'ענען שאלות, מעגסט קענען קוקן אויף פרויען, און קענסט טון וואס דו ווילסט, און מען זעצט דיך אראפ אויבן אן און מען זאגט דיר יעצט עמער דיך זינגען און פארטיג, יעצט פארשטייט איר פארוואס מען האט געזינגען דעם ניגון לכשיפוצו מעינותיך חוצה, יא, ווען נישט די דרך הבעל שם וואלט סרול האגער געפוצט טוילעטס ערגעץ אין בני ברק אין עפעס א. מקוה, ווי אזוי גייט עס? און קוק אהער, אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, די וואך איז די יארצייט פון זיין שווער ר' זישע, ר' זישעלע טווערסקי פון בני ברק, דער טשערנאבלער רבי, כ'האב אים געוואלט זאגן ביי די וועי, איינער האט מיך אפגעקאלט, כ'האב געזאגט אז אויב ווייסט מען אונז פון טשערנאבל נאר דורך דעם פון סקווער, סקווער איז אזאלכע ליגנערס ווייס איך נישט אינגאנצן צו ס'איז געווען א ר' מאטעלע מיט א ר' נחום טשערנאבלער, האט מיר איינער געזאגט אז טשערנאבל איז נאך פאר. ווער? טשערנאבל? איז דא רב זישעלע? ס'איז געווען רב זישעלע יעצט איז דא זיין זון, טשערנאבל גייט צוריק וועי ביפאר סקווירא, סאו זעה אז סקווער זאל נישט אראפ ברענגען טשערנאבל, זעה איך מיך הער. עניוועי די וואך איז די יארצייט פון דעם רב זישעלע, דער רב זישעלע האט נעבעך געשריגן צו ר' מוישעלע ווי קען מען מאכן א רב אויס, ער איז דאך געווען איינגעשטעלט און אויפגענומען אלס רב אין וויזשניץ, ווי קען מען אים מאכן אויס, האט ר' מוישעלע געזאגט הער אויס א רבי קען אלעס. און זעהסט האט ער געמאכט אויס האט ער געמאכט איין יעצט איז ער איינגעמאכטס אויס איין זויערן און זיסן עניוועי איך האב הנאה אז וויזשניץ וואקסט כ'האב נאר נישט קיין הנאה ווייל ס'וואקסט קרום מ'רעדט שוין נישט פון די גרויסע מלחמות קעגן ציונות מיט זאכן איך פארלאנג נישט ער זאל דאס טוהן זיין טאטע האט עס נישט געטוהן און זיין זיידע האט עס אויך נישט געטוהן. זיין טאטע איז געווען זייער א פרומער און אן ערליכער, נאר ער האט געהאט איין שוואכקייט, אז ווען מ'האט אים גערופן דא אויף די חתונה, ער איז געווען א מחותן מיטן סיגעטער, האט מען אים געשטויסן. פארוואס גייסטו יענעם שטויסן? איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך. דו גייסט יענעם שטויסן? ער איז דאך דעם סיגעטער'ס מחותן! איז במילא די שטויס וואס האט אים געמאכט ער זאל זיך אזוי מרחק זיין פון די שיטה? ער פלעגט זאגן, ס'איז ריין מען פלעגט זאגן מען דארף האבן א ריינעם חינוך זאגט ער סאיז ריין פון חינוך אזוי פלעגט ער זאגן און ער האט אפגעלאכט די גאנצע שיטה נאר פאר איין טעם ווייל מען האט אים גערודפט און געשטויסן און די זעלבע דער קלויזנבורגער אזוי האט סאטמאר רב פארלוירן יעדן סאטמאר רב האט פארלוירן זיינע נאנטסטע מענטשן ווייל מען האט יעדן געשטויסן און געקאפעט. געהאט, און ממילא האט זיך יעדער מרחק געווען, איז במילא אז דער רבי האט אזוי געהאלטן האט ער געמוזט האלטן פארקערט. קלויזנבורגער רב איז געפארן אויף ארץ ישראל, נאכדעם וואס מען האט אים ארויסגעקאפעט פון ווילימסבורג האט ער געזאגט איך בין מיך מוסר נפש אז מען זאל נישט רעדן עברית, גערעדט א פייערדיגע דרשה, ר' פנחס עפשטיין איז געקומען צו אים, פנחס עפשטיין דארט פון די עדה החרדית, און ער האט געגעבן דעמאלטס א מאיאנטעק מיט געלט, ער האט געגעבן פון זיין טאש פאר בנות ירושלים, חינוך ירושלים. פאר דעם חינוך הטהור, שפעטער האט ער געזען ער איז אין גלות, מען האט אים גערודפט, האט ער געקלערט העי וואט פאר, איז ער געגאנגען און געמאכט א פאקט מיט בן גוריון, האט אים געגעבן די שענסטע לאנד אין נתניה ביים ים, איצט ווייסט וואס פאר א לאנד ער האט, איך בין דאך יעצט דארט געווען, דארט קאסט אן אפארטמענט פון צוויי א האלב צימערן, הער, צוויי מיליאן פיר הונדערט טויזענט דאלער, אויפן ים ארויף, ס'דא שיינע בנינים. און ער איז נאך געווען קלוג ער האט געבויט א שפיטאל במילא בלייבן דארט אייביג זיינע מוסדות, געבויט פון די גרעסטע שפיטעלער היינט אין ארץ ישראל, זע וואס דארט טוט זיך. וואס, א איד האט געגעבן יעצט פאר די מענטשן דזשעריעטריקס דאס איז וואס האבן אלצהיימערס, געבויט א בילדינג פון איך ווייס פֿינף זעקס שטאק א צוויי גאסן גרויס, ס'איז דארט לעבעדיג ס'לעבט זיך דארט, אלץ פארוואס? ווייל ס'האט אים געשטויסן האט ער אים געזאגט אזוי איין זאך אליה דוד. גערעדט. און די אלע אנדערע משוגעים ארום דעם רעבן, די פארקויפן גארנישט, פארקויפן זיי נאר קנאות. דער קלויזנבורגער רב, איך פארקויף אויסער קנאות האב איך נאך אויך וואס צו פארקויפן. איך בין א תלמיד חכם, איך בין א גאון, איך בין געווען א רב אינדערהיים, איך האב גרויסע זיידעס. ער האט זיך נישט געלאזט. כ'האב אים געזאגט, פארוואס באגראבט מען א טויטן ווייל ער לאזט זיך? טאמער לאזט ער זיך נישט, באגראבט מען אים נישט. קלויזנבורגער רב האט זיך נישט געלאזט באגראבן פון די שקצים, ממילא האט ער זיך אויסגעדרייט און ער האט באגראבן אלעס וואס די רבי האט געזאגט. גערעכט. אלעס. כ'וויל נישט נאכזאגן זאכן וואס ער האט געזאגט ווייל איך האלט נישט אין די שיטה אז ער איז גערעכט מיט די אלע זאכן. איך בין א סאטמארער תלמיד. אבער ער האט גערעדט זייער זייער זייער ברייט. און דאס איז געווען ענקער גרויסער מיסטעיק. און איך ווייס ווען ער איז געגאנגען האבן אן אפערעישן, ביי די אכציג האט ער געדארפט האבן עפעס אן אפערעישן, האט ער געזאגט ער גייט זיך נישט שטעלן אונטער א מעסער נאר אז מ'איז מזכיר פארן רעבן. ער איז דאך געווען א משפחה מיטן רעבן. ס'נישט געקענט אוועקמאכן. ער איז געווען בזיווג ראשון, איז ער געווען אן איידעם ביים עצי חיים, און מ'האט אלץ גערודפ'ט די וויזשניץ וויזשניץ, מיין טאטע זכר צדיק לברכה האט מיר פארציילט אז זיין רבי דער ווישעווער רב איז אוועק ביי די פֿיר און פֿופֿציק יאר, די לעצטע זעקס אדער זיבן יאר פאר ער איז אוועק איז. פלעגט דער עצי חיים פרעגן אלע שווערע שאלות ביים ווישעווער רב, אלע שווערע שאלות, עד כדי כך אז אין וויזשניץ האט מען נישט געזאגט קיין הספד, אבער דער עצי חיים האט פארלאנגט און געבעטן אז מען זאל אים לאזן זאגן א הספד אויפן ווישעווער רב ווייל ער איז געווען מורי ורבי, אזוי האט מיר מיין טאטע פארציילט, פרעגטס ענק נאך אין די היסטערי, ווי איז סאטמאר געפארן ראנג? זייער פשוט. זיי האבן געשטויסן יעדן מיט די פיס. כ'האב געזאגט די וואך א, פאריגע וואך אז די עס עס דאס איז סאטמאר מיט סקווער, און ביידע גייען זיי מיט שטיוול, האט מיר איינער געזאגט זיי טוען דאך אן די עס עס שטיוול, וואס שטויסט עטס יענעם? יעדער נישט בארעכטיגט צו האבן א מיינונג? דאס האט אונטערגעברענגט סאטמאר. יעצט אן בימים ההם האט יעדער מורא געהאט פארן רעבן, מען האט מורא געהאט ס'האט זיך געטון. שפעטער אז די רעבע איז אוועק פאר אלי' דוד טירנויער מיט די אלע שקצים ארום און ארום, קיינער האט נישט קיין מורא געהאט. געהאט. און יעדער טוט וואס מען וויל, מען איז ווי צו צולאזענע שעף. משה דוד נידערמאן האט געכאפט אזא פליק אז זיין גערלפרענד איז נישט אריינגעקומען, ער איז געווען באשריבן אין איינע פון די גרויסע מאנהעטן מאגאזינען, וואסערע א פאוערפול מענטש ער איז, און וואסערע א יריד ער האט געהאט. משה דוד, ס'איז דא א פסוק, מען ליינט עס אזוי, איך געדענק נישט פונקטליך אויפן טראפ, אבער מאר אר לעס גייט עס אזוי. כי אם מזרע היהודים. מרדכי, אשר החלות לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. אזוי וועסטו אונטערגיין משה דוד מיט אלע דיינע זנות פראגרעמס, מיט אלע דיינע רעבעצענס, מיט די גערל פרענדס דיינע, און ס'איז שוין געקומען די צייט וואס דער אייבערשטער ווייזט אונז אויכעט א הארת פנים. משה דוד האט געהאט א זיידן. וואס ער האט געגרינדעט ס'אידישקייט, די ארטאדאקסיע, אין אונגערן, ער האט געמאכט אז די ארטאדאקסיע זאלן קענען באקומען א פערמיט, זאלן נישט מוזן זיין אונטער די סטאטוס קווא, אונטער די נעאלאגן, ער האט געהייסן דער אמרי אש, ר' מאיר אש, מיט זיין זון ר' מנחם אש, און משה דוד האט צוריקגעטראגן דאס אלעס, ער האט צוריקגעדרייט אלעס. יעצט איז דא איינער א געליטענער. וואס ער האט געליטן פון עפעס א חזר וואס האט אים מטמא געווען אלץ יונגל, ער איז געווען א יונגל, יענער איז שוין געווען לאנג א אינגערמאן, האט ער מיר געזאגט כ'האב אייך געפאלגט, ער איז געגאנגען אין בית מדרש דאווענען אין סאטמאר אין די גרויסע שול אויף ראדני, און ער האט אים געשריגן גאנץ ראדני סטריט דו חזר דו מנוול דו האסט מיך געטאטשט אלץ יונגל אין יענע אין יענע מקווה, און דו חזר דו חזר, דער מענטש האט זיך נישט געזוכט צו טרעפן דאס פלאץ, ער איז געלאפן צוריקצוועגס, ער איז געלאפן פאראויס, און יענער האט אים נישט נאכגעלאזט. געשמועסט און ס'איז געווארן א מדובר, און דאס מוז געשען, רבותי ס'מוז געשען, פארוואס האסטו דיך באהאלטן, וואס האסטו געטון יענעם שלעכט, שטעל דיר פאר דו ארבעטסט אין א סטאר, צו דו ביסט א סטאר קיפער, און ס'קומט אריין איינער און יענער מאכט דיר א האלד אפ, ער נעמט דיר צו דעם גאנצן קעש פונעם רעדזשיסטער.

ווער גייט שטאלץ אין די גאס? דער פעדאפייל, און דאס דרייט זיך יעצט איבער. ער דא האט אויך געדאווענט ביי די קהלה דאבעליו, און ער זעט ער האט שוין נישט ווי צו גיין, דאס איז שוין זיין לעצטע סטאפ, פון דא ווערט ער שוין א גוי גמור, האט ער געזאגט כ'האב שוין נישט קיין מורא, כ'וועל יענעם נאכשרייען, ער האט גענומען יענעמס טעלעפאן אויך האט ער מיר געזאגט, ער גייט אנקאלן זיין ווייב, ער גייט אנקאלן זיינע קינדער, איך האב איינעם הערש לייב הענדלער איך האלט אים אין איין אויפלייגן ער איז אין בני ברק. זיין אייניקל האט מיך אנגעקאלט, פון וואו דו ווייסט אז מיין זיידע איז א חזיר? זאג איך אים, איך וועל דיר געבן אלע וויקטימס. זאג איך, איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, ביסטו געגאנגען אמאל מיט דיין זיידן אין מקווה? זאגט ער, יא. זאגט ער, ער שטעלט זיך אפ אין די מקווה און ער זיצט א האלבע שעה און ער קראצט זיך דעם פופיק און ער קראצט זיך דעם אחור און קוקט ווי יעדעס קינד קומט אריין. צו ווי יעדער בחור קומט אריין, די קינדער האבן א עקסטערע מקווה. זאג, איך וויל דיך פרעגן עפעס, דאס איז נישט חאזעריי? דו האלטסט אז דאס איז אן איידלע זאך? זאגט ער, דו ביסט גערעכט, איך וועל אים טאקע זאגן. הי, זאג איך אים, אין די יארן קענסטו אים שוין גארנישט זאגן. די יארן איז ער שוין פערטיג. ווען ער גייט שטארבן אין קבר, די חברה קדישא, ווען זיי גייען אים מאכן א טהרה, גייט ער באקומען א קישוי אבר און גייט שפריצן זרע. וואטש ענד סי. שטייט דאך אז איינע פון די טעמים פארוואס מען טובל'ט א נפטר, ווייל די שכינה הקדושה קומט זיך באווייזן צו אים, איז פאר גרויס פחד השם, זעט ער קרי, זאג איך אים, ער וועט זען קרי אפילו אויפן טהרה ברעטל, ער איז א חזיר א מנוול, איך געדענק מיר נאך פון די ישיבה, ער איז נאכגעלאפן יעדן בחור, א דייטש, געקומען א דייטש, זיין טאטע געוען א דייטש, און זיין זיידע, געווארן אין ליליענבלום צדיקים, איז ער געווארן דער חזיר פון וויזשניץ, קומען מענטשן פון די פרעמד זאלן קומען לערנען דארטן. ער האט מיט יעדן געוואלט האבן צוטוהן. פרעגט מיך זיין אייניקל, פון וואנעט איך ווייס? זאג איך אים, איך ווייס, אונז זעמיר אויפגעוואקסן אינאיינעם. מיט אפאר יאר צוריק בין איך געווען אין וויזשניץ אין די מקווה, זעה איך ווי ער שטייט נאך אלץ און קוקט, האב איך אים געפרעגט הויעך, זאג מיר, דו ביסט נאך געבליבן פון אלץ בחור אזוי? דו שטייסט נאך פין אלץ בחור און דו קוקסט האלבעטע שעה'ן? איך האב אים געזאגט דעם דזשאוק וואס איינער א סאטמארער האט געזאגט אמאל פאר משה עפשטיין, ער איז געזעסן און באקוקט יעדן אין סאטמארע מקווה א האלבע שעה, א שעה, יעדן באטראכט. געט ער זיך א רוף אן, זאג מיר משה, איך מיין אז דורכשניטליך איז דא יעדער גע'מל'עט. האט ער געכאפט די מעסעדזש, יו שוד געט די העל אוט אוו דער. עס איז אזוי נישט איינגענעם, א בחור גייט און ער זוכט נישט אז דו זאלסט אים באקוקן און באטראכטן, און אמאל איז דא א יונגעלע וואס ווערט אים נעבעך א קישוי אבר דעיר אלל אימבערעסד, דעטס וויי וועגן דעם זאג איך, פארשפארטס די מענער מקווה'ס, זקנים נאך זיבעציג מעגן גיין אין א מענער מקווה, יא זיי זאלן אריינשטופן איינער אין צווייטן וויפיל ס'גייט אריין, קיין איסורי כריתות קענען זיי מסתמא שוין נישט עובר זיין, ווייל אז ס'איז נישט דא קיין קישוי אבר, איז נישט דא קיין בעילות אסורות, און זאלן זיך שפילן וויפיל זיי קענען און פארטיג. אבער ס'איז געמאכט פאר בחורים, פאר יונגעלייט, חס ושלום, חס מלהזכיר, דעם טאג ווען עטץ וועטס צושפארן ענקערע מענער מקווה'ס פאר בחורים און פאר יונגעלייט, דעם זעלבן טאג, נישט א טאג שפעטער און נישט א טאג פריער, עטץ הערן טוט! עס איז דער לאנגער שופר פון משיח. סאו, זאגן מיר זיינע אייניקלעך, ביסט גערעכט, ס'טאקע נישט קיין צניעות, א חזר! האב איך גערעדט דעמאלטס מיט וויינער, איך בין געווען דארטן אין ארץ ישראל, ער איז דער משגיח אויף די מקווה, זאגט ער, הער אויס, וואס קען איך אים טון, ער איז דריי מאל אזוי אלט ווי איך, זאג איך וואס דו קענסט טון, נעם א שטעקן און שיס אים אריין אין רוקן, מאך אים א פצוע דכא אויפן רוקן, מען טאר נישט צולאזן אזא זאך, עס האבן מיר אזויפיל מענטשן דערציילט נאך לעצטנס. כ'בין געווען דארטן אינגעלייט האבן מיר געזאגט, בחורים האבן מיר געזאגט, ער שטופט זיך אריין די פיס צווישן זיי, די וואסער ווערט דאך נאך אפאר שעה נישט אזוי זויבער, אפשר וועגן דעם דארף מען האבן א פילטער אין א מקווה, ס'ווערט שמוציג, ברוינליך, מ'זעט שוין גארנישט, שטופט ער זיך אריין די פיס, כאפט אן דעם אבר און נעמט זיך שאקלען, און בסך הכל האט ער שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, שוין אן אלטער קאקער, פון ווי ער קריגט זיין כח גברא ווייס איך אויך נישט, קען זיין אין ארץ ישראל פארקויפט מען אויך ווייאגרא. און שרול האגער לאט אלעס צו, ארייט ער איז נישט שרולס פעישענט, דער משוגענער איז א פעישענט פון מענדעלע, מענדעלע איז דאך א חזיר, מענדעלע זאגט פאר א אינג בחור ברענג מיר א פיקטשער פון די כלה כ'מוז זי קודם זעהן פאר דו עסט זי נעמען, אזוי ווי לעיזער בערלאנד עטס עט זעהן מענדעלע דער וויזשניצער, ר' מוישעלע'ס זון מענדעלע עט נאך אמאל בועל זיין עריות אזוי ווי לעיזער בערלאנד, וואטש ענד סי, ליסען טו מי ענד וואטש ענד סי. ער האט נישט קיין מורא געהאט צו זאגן פאר זיין נאנטסטן הויז בחור, נעם א מיידל וואס האט א גט וואס איז נישט כשר, ווע וואס קערט ער, ער איז גראב ווי א חזיר, שטאט ער זאל זיך מאכן אביסל עקסערסייז האט ער זיך געמאכט אן אפערעישן, עטס וועט זען חסידים זאגן דער רבי עסט ממש ווייניג, ער איז גראב ווי א פאס, ס'איז א יפת תואר, ער איז גראב ווי א פאס און הויעך ווי א טויער, שרייט ווי אן עגלה ערופה, און ער האט געוואלט ווערן וויזשניצער רב אויף אמרי חיים'ס פלאץ. פלאץ. כ'על דיר זאגן אז ר' מאטעלע האט זיך געקענט זעצן אויפן אמרי חיים'ס פלאץ קען זיך שוין יעדער זעצן, ס'איז שוין נישט קיין גרויסע מציאה. א צעווילדעוועטער האָן געווען אלע יארן, געבעגט זיינע קינדער, געזען אז אויף זיי זאל מען נישט רעדן קיין שלעכטס, זיך געזארגט די קינדער זאלן זיין מולטי מיליאנערן, וואו דער זון אין לונדון, כ'מיין ער הייסט דודי, ר' מאטעלע רופט אריין א גביר איך דארף האבן געלט ווייל דודי מופט אויף לונדון, מ'דארף. קויפן א הויז, זאגט אים יענער איד, רבי, אונז האבן אלע חתונה געהאט מיט געדינגענע הייזער, מען האט זיך נאכדעם געקויפט, זאגט ער ניין ביי רעבישע קינדער איז אנדערש, זאגט ער, אויב אזוי זאל ער פארקויפן, ער האט צוויי הייזער דא אויף פילערס טערעס, ער זאל עס פארקויפן, דא, קויפן איין הויז דארטן. האט דער מאטעלע זיך אזוי אויפגערעגט אויף אים, זאג מיר נישט וואס צו טון, זאג מיר נישט וואס צו טון, העי מאטעלע, דו זאג נישט די חסידים אויך נישט וואס צו טון, דו ביסט ביי זיי גארנישט, דו האסט זיי נישט געהאלפן, דו האסט געעפנט מוסדות אז דו זאלסט מצליח זיין, און ס'איז געקומען א צייט ווען מענטשן האבן נישט געהאט צו צאלן קיין געלט האט מען זיי ארויסגעווארפן, מיין קאזין שלום ראזענבערג האט מען אים ארויסגעווארפן אים מיט זיינע ברידער ווי א הונט ווייל מיין פעטער האט נישט געהאט צו צאלן, ער איז געווען אין ביזנעס און ס'איז געגאנגען שוואך, און היינט איז מיין פעטער דער חמור וואס ער לויפט ארום צאמנעמען דאס גאנצע געלט פאר דעם תלמוד תורה, ס'איז א צדקות פון אים אבער. ס'איז ממש א רשעות, און ער איז אזוי אנגעווייטיגט דער שלום, ער קען עס נאכנישט אראפשלינגען, זיין ווייב האט אים געזאגט, שלום איך האלט זאלסט גיין פאר טערעפי, דו טארסט נישט זיין אזוי אנגעווייטיגט אויף א מוסד, און דאס איז וואס מ'האט געטון מיט קינדער, ר' מאטעלע האט עס געעפנט, אמת, און נישט ר' מאטעלע האט עס ארויסגעווארפן, ר' מאטעלע האט געהאט דעם בטלנ'ער שייגעץ וואס ער האט געטון וואס מ'האט געדארפט. און למעשה האט מען געכאפט קינדער און געווארפן צום גארביטש, אבער מאטעלע'ס זון אדער טאכטער האט מען נישט ארויסגעווארפן, סא איך וועל דיר זאגן דעם אמת, אויב מאטעלע קען זיצן אויפן אמרי חיים'ס זיץ קען שוין יעדער זיצן, און אמרי חיים איז אויך געווען נאר אזא, און דאס ווערט אנגערופן אן אויסגעבארגטע מלוכה, אזוי ווי שאול המלך איז געווען אויסגעבארגט אויף א שטיק צייט, דאס גייט נאכדעם צוריק נישט צו שבט בנימין נאר צו זרע המלוכה דאס איז יהודה, שבט יהודה, געווען א איד ווי דער אמרי חיים האט אויפגעארבעט אביסל וויזשניץ. מיט א ביסל ווארעמקייט, פון לילענבלום האט ער ארויסגעשלעפט די אידן, זיי געקומען אויף שיכון וויזשניץ, און ער האט א ביסל אריינגעברענגט ווארעמקייט, נאכדעם איז געווארן א מרידה, און נאכדעם איז עס שוין קיינמאל נישט געווען די זעלבע, עד כדי כך אז מאטעלע קען זיצן אויף זיין פלאץ, סרול הגר פון ארץ ישראל, און זיין ברודער מענדעלע א רוצח מובהק, ווי האט ער געשריגן פאר סרול זילבערשלאק, האקטס אים אין רוקן, ער האט געהאט דארט אן אפערעישן, זאל ער געהארגעט ווערן.

יעצט, איך וויל זאגן, די גמרא זאגט, הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל. סאטמאר רבי פלעגט זאגן אז דער ספר תורה וואס ס'בלייבט שבהיכל דאס האט א מזל, ווייל מ'רעדט נישט אינמיטן דאווענען, מ'ליינט נישט פון איר. כ'וואלט זאגן, דאס וואס מ'האט צוברעכט יעצט קאסירער'ס בית מדרש, ר' מאטל אויף די עלטער האט איז געווען זייער נישט צופרידן, ער האט געהאט נעבעך א נורס, כ'ווייס, כ'קען נישט דן זיין, יענער מענטש איז שוין געווען קראנק, כ'ווייס נישט. ס'איז געווען דארטן אסאך רומערס, און ר' מאטל איז געווען זייער נישט צופרידן, ער האט געהייסן מ'זאל אראפנעמען אין מאנסי דעם סיין אז יצחק קאסירער האט עס געגעבן, זעהט מען משמים, עפעס מ'צעווארפט דעם גאנצן בילדינג, עפעס געפעלט מיר נישט, כ'האב מורא ווער ווייסט צו דאס האט נישט צו טוהן מיט נישט כשר געלט, זנות געלט, צו אנדערע זאכן, איך כ'האב נישט ליב מקטרג צו זיין אויף אידן, כ'ווייס למשל באיאן צעווארפט אויכעט יעצט זייער בילדינג. זיי האבן עס געהאט דארטן יארן, ס'איז אויך דא צוויי גבירים וואס האבן עס געגעבן, איינער הייסט שולזאן, די אנדערע איז א משפחה מיוחסת בישראל, כ'מיין אז זיי גייען געבן געלט צום נייעם בילדינג אויך, אבער די אלע זאכן געפעלן מיר נישט, אז מען צעווארפט א בילדינג וואס אידן האבן געבויעט מיט יארן צוריק, מן המיצר, דאס וויל זיי צעווארפן, כ'מיין פלאץ איז דאך דא, מוז זיין דארט זאל זיין די העדקוואדערס פון באיאן, מאך עס ערגעץ אנדערש, פעלט דאך נישט קיין לאנד, דאס. דאס ווייזט מיר עפעס א מורא'דיגן סימן פון הימל אז סאמטינג איז גאואינג ראנג מיט די געלטער, די גבירים וואס האבן עס געגעבן, איט דזשאסט דאזענט סאונד כשר. עניוועי, דאס איז א מוסר השכל, נישט פון יעדן נעמט דער אייבערשטער און אפילו ווען ער נעמט נעמט ער נישט אייביג, און באמת דארף מען רעדן צו די רעבעס וואס מאכן העדקוואדערס, ס'איז דא גענוג ווי צו קויפן לאנד, ער מוז האבן דארט, פארוואס? ווייל מסתם דער אלטער באיאנער רעבע האט זיך אויך דארט געקראצט דעם קאפ אויף דעם פלאץ. שטותים מיט נארישקייטן. די וואך, כ'ווייס נישט פונקטליך וועלכן טאג, איז א גרויסע שמחה אין באיאן, ווייל דער באיאנער דער פחד יצחק האט זיך דעם טאג באזעצט אין באיאן, און דארט האט ער מצליח געווען. פארשטייסט? נישט יעדע רבי האט איבעראל מצליח געווען. אין באיאן האט ער מצליח געווען. סאו וועגן דעם רעד איך אביסל פון באיאן אויך. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א מורא'דיגע זאך וואס האט אונטערגעברענגט אידישקייט. מאליק האט א שידוך געטוהן, יעדער ווייסט ער איז געווען א חזיר, ער האט מודה געווען, ער איז געזעסן אין דזשעיל, ס'האט געקאסט זיין טאטען הונדערטער טויזענטער דאלער, זיין טאטע האט געוויינט צו אים אין קאורט וואס דאס קאסט אים אפ, יעצט האט ער א שידוך געטוהן איז ער א רב א צדיק, דאס איז וואס ברענגט אונטער אידישקייט, ס'איז שוין באלד א בחינה מען האט שוין מורא, מען שעמט זיך צו זיין א רב א צדיק, ס'איז ממש א גרויל, יעצט ס'איז געווען א מורא'דיגע פרעשור אויף יענקל בער דער וואס ער צאלט פאר א ווייבל וואס האט אנגעמאכט מיט איר א קינד, ער איז געווען דער וואס האט אנגעדרייט מיין חרם אויכעט. ווייל ער איז געגאנגען צום שאפראנער רב, האט דאך דעם שאפראנער רב'ס א מיידל, גיין צום שאפראנער רב, רעדט מען נישט, האט ער געזאגט מיין טאטע שרייבט אויך אונטער מחותנים, ס'איז אזאלכע מחותנים אז ס'איז משל כחרס הנשבר, עניוועי, איז הער איך מ'האט געלייגט א גרויסן דרוק און מ'האט געמוזט צוריק נעמען דוד'ן, ווייל דער עולם האט געזאגט מיט מ'וועט זיך מאכן אן אייגענע מצה בעיקערי, מ'וועט נישט קויפן מער פון סאטמאר, ווייל זיי האבן געטענה'ט דאס וואס איך האב געזאגט, זיי האבן געטענה'ט, טאמער א מענטש וואס האט עקספיריענס. איז א תלמיד חכם מופלג. איך ווייס ווען דוד ראזנבערג זאל ווען נישט זיין ביזי מיט די מצות און ער וואלט געזעסן און געלערנט ווען ער וואלט געהאט א טשענס ער מיז דאך ברענגען פרנסה וואלט ער געווען פון די גרעסטע גאונים און די גרעסטע פוסקים היינט אין דור. פונוואנעט ווייס איך ער געט דאך ארויס תשובות ספרים. נישט לערנענדיג געט ער ארויס פון די שענסטע ספרים וואס איז דא היינט אינעם דור. ער איז אביסל א פארקרומטער קאפ ווען ס'קומט צו סאטמאר. ער איז געגאנגען איינרעדן אונז פארן עולם מיט גלוטען מיט שמוטען ער האט געהאלטן א דרשה. פארוואס אהרן'ס ווייץ איז נישט כשר, דאס איז געווען א רשעות, ווען מען האט אים ארויסגעווארפן האט ער מסתם חרטה געהאט, ער האט געזאגט איך בין זיך געגאנגען אננעמען פאר די משוגעים, קוק וואס זיי האבן געטון מיט מיר, אבער מען האט אים געמוזט צוריק נעמען, מען קען נישט ארויסווארפן די טאפ קוואליטי פיפל, ווייל ס'איז דא אפאר שקצים, א יענקי בער איז דא דארטן מיט דעם. פיינענצירט דעם ר' שיכול וואס האט געוואלט טאטשען זיין אייגענע שניר, פוי די גרוילישער חזר די, ווען זי ברענגט דיר א בעיבי ווייסטו דאך נישט צו ס'איז פון דיר צו דאס איז פון דיין זון, מ'דארף גיין נעמען א די ען עי פאר די גאנצע בני יאקאבאוויטש וויסן וואו מ'האלט, איינער דאך א חזר מפורסם רייצט זיך יעצט מיט א פרוי פלעטבוש וואס זי האט א מיידל פון צוועלף דרייצן יאר, כ'ווייס נישט וויאזוי זי לאזט עס צו, זעהט אויס דאס געלט איז מער ווערט ווי דאס קינד, און די איבריגע זענען אויכעט חזירים מפורסמים אלע יארן געווען. האט ער געוואלט בועל זיין זיין שניער, דעטס די לעסט טינג יו שוד בי בועל, ווען זי ברענגט דיר אהיים א בעיבי ווייסטו נישט צו דאס איז א ממזר צו נישט, נאר ווייל דער טאטע האט געבויעט עטליכע שילן איז יעדער זון קען טון חאזעריי, זיי האבן אים געוואלט ארויס זען דוד, פארוואס? מסתמא האבן זיי געקלערט זיי וועלן טרעפן א ביליגערע, אבער דוד דיר איז זיך עס געקומען ווייל דו דארפסט דיך אויסלערנען, זיי דיר נישט קיין פארטיי פארזארגער ווייל די פארטיי פארזארגט דיך אויך נישט. רייט? רייט. האסט געזען וואס זיי האבן געטון מיט דיר? איי, דו האסט דאך גע'דרש'נט אז די ארוינישע מצות איז טריפה, האט מען דיר געגעבן א פראסק פון הימל, מען טאר דאס נישט זאגן, אידן עסן דאס, און דער רבי האט עס אויך געגעסן, און דברי יואל האט זיי יא געגעסן, און אויף די אלע סייענטיפיק זאכן צו ס'האט דארטן מער וואסער צו נישט, צו ס'איז מער זאלציג, די אלע זאכן דארף מען לאזן אין די פרעמד, אין די זייט. כ'דענק מ'איז געקומען אמאל צו הרב הצדיק'ער באבוב לייטנער,

משוגעים, די האר קומען פון עבודה זרה פון טשיינע, און די סטייראפאם קאפס איז אנגעשמירט מיט אזא שמירעכץ וואס דאס מאכט מען פון בלוט פון איך ווייס קריכערס. משוגענע חברה, לעבט שוין אין ריאליטי. און איין רב דרייט אן דעם צווייטן, עס קומט נאך פון א פסק, פילט זיך נאך יעדער, אוי איך מוז ארויף דזשאמפן אויף די בענדוועגן, און פארטיג, ס'איז גארנישט, ס'איז די זעלבע, איך זאג די אלע איסורים זענען אזוי ווי נחום ראזענבערג'ס האטליין. נחום ראזענבערג איז אראפ אין די היסטערי אז ער האט דעם חשובסטן און דעם בעסטן האטליין וואס נאך היינט קאלן מיך אן יונגעלייט און זיי זאגן מיר דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטון צו אונז. איך וועל נאך ארויפלייגן די וואך איינעם א יונגערמאן וואס האט חתונה געהאט ער האט נישט געוויסט ממש עיקרי הלכות נכשל געווארן מיט איסורא דאורייתא. און ער וויינט זיך אויס, און דער איז איינער פון טויזנט, איך לייג נישט יעדן ארויף, און ס'איז דא אסאך וואס לאזן נישט איבער קיין נאמען, אסאך רעדן מיט מיר פערזענדליך, טו זיי ריקארדן אבער כ'גיי עס נישט שפילן, ווייל כ'האב זיי נישט געזאגט איך ריקארד אלע טעלעפאונס, דאס איז וואס דא גייט פאר, און דערווייל אין די רבנים'ס שופלאד איז נחום ראזענבערג דער גרעסטער מנוול פון שטאט, וויאזוי האט מענדל שטיין געזאגט? מאטל שטיינ'ס זון נחום ראזענבערג ברענגט אראפ די גאנצע יוגענט, ער מאכט קאליע די גאנצע יוגענט. זאג, דיין זון עי בי בעיבי? ס'איז דא, כ'לייג ארויף די וואך, א גאנצע אריכות פון א רעדיא סטעישאן, פון א רב וואס ער איז דן צו מ'מעג זיך אפשניידן די מעשה, צו מ'מעג זיך לאזן וואקסן דדים, וואסערא ברכה ער דארף מאכן, ער זאגט ער זאל מאכן. שהפכני כרצוני, כ'האב מיך אליינס איבערגעדרייט לויט וויאזוי כ'האב געוואלט.

סא דער עבי בעבי שטיינס טאטע מענדל האט געזאגט אויפן זאליקא'ס האטליין נחום ראזענבערג ברענגט אראפ אט די גאנצע יוגענד די שייגעץ די רשע די פלאטיטשענער שייגעץ איך ברענג אראפ די יוגענד קוק וויאזוי די יוגענד זעהט היינט אויס הע בחורים זאגן מיר איינער האט מיך פראבירט צו טאטשן אין מקווה איך האב אים אזא שטויס געטאן אין די ביצים ס'געווארן א מדובר ס'געווארן אן אווערנעס. קיינער לאזט זיך היינט נישט שטויסן און טאטשן און מאכן און טוהן און שטופן אינעם פ. געענדיגט. אבער איך ברענג אראפ די יוגנט. פארוואס? ווייל מענדלשטיין האט געזוכט ווער ס'האט אראפגעברענגט די יוגנט, און זיי זענען אראפגעברענגט. ס'האט מיר אזויפיל נושרים נ א ליידער זענען ביטער אראפגעברענגט. האט ער געטראפן א כפרה הינדל נחום ראזענבערג. הע הע נחום ראזענבערג איז נישט דיין כפרה הינדל. דיין זון ברענגט אראפ די יוגנט. כ'פרעג וועלעכס יונגל אין חדר, זאג מיר, דו ווייסט וועם עיג, עיבי, בעיבי שטיין? זאגן זיי, זיי ווייסן פון אים, און זיי ווייסן פון נאך איינעם אויך. זיי ווייסן פון איינעם דים, דים די לייטס, כ'ווייס וויאזוי ער הייסט, דים. זיין טאטע איז א רעכט אייניקל פון דעם גרויסן שארמאשער רב. ער איז שארמאשער רב'ס אייניקל. זי איז א סאטמארע תלמידה און זי וויל ווערן א זכר, און עיבי בעיבי שטיין וויל ווערן א נקבה. יעצט, עיבי בעיבי שטיין, ער קען עפעס לערנען קען ער. איז דאך פון א רבישע שטוב, האט ער געזאגט א דרשה, קוים ער איז מחלל שבת, ער רעדט אויף א מייקראפאן אום שבת. אין יום כיפור איז עס געווען. האט ער געזאגט א דרשה אזוי, ס'איז דא אזאלכע נשמות זיי ווערן פארכאפט, זענען נקבות און זיי ווערן פארכאפט אין זכרים, ממילא מוז ער זיי צוריק ברענגען. יעצט דער געדאנק ווערט געברענגט אויף יצחק אבינו, אז ער איז געווען בבחינת נקבה, און ממילא דורך די עקידה איז ער ערשט געווארן א זכר, וועגן דעם שטייט, רשי ברענגט אז. געהאט. ער האט אים נישט חתונה געמאכט ביז די פֿערציק, שטייט דאך מ'זאל חתונה האבן ביי די אַכצן, ווייל ער איז געווען בבחינת נקבה, און דער עיבי בעיבי שטיין האט עס אויסגענוצט זאגן, אז ער איז נעבעך א זכר געבוירן מיט א נשמה פון א נקייבה, ס'טייטש אין זיין גוף פון דעם זכר איז נעבעך געטרעפט א נשמה פון א נקייבה. האב איך געוואלט פרעגן די שייגעץ עי' בי בעי' בי שטיין, קודם מ'מישט אריין די העכסטע סודות אין קבלה אין דיין זנות, ס'איז דאך בסך הכל א זנות פעקעדזש, ס'האט גארנישט צו טון מיט מיט נשמות, ס'האט צו טון די חזיר'ישער גוף, די צווייטענס וויל איך דיר זאגן איין זאך, אויב ס'איז דא אזא מציאות אז מ'האט אריין געלייגט. א נשמה פון א מיידל אין א יונגעל. און פארוואס האט זיך יצחק אבינו נישט געמאכט פאר א מיידל? פארוואס איז ער געבליבן אזוי? די תירוץ איז די ביסט א רשע און א מנוול און א שייגעץ אריינצולייגן די הייליגע אבות הקדושים אין דיין דרעק מיט דיין טינופת און גיי ווייטער צו די שול ווי די דאווענסט און רעד אויף א מייק אום שבת, האלט נישט קיין שבת, איין זאך בעט איך דיך טהרת המשפחה זאלסט האלטן און מאך זיכער ווען די וועסט זיין א מיידל און וועסט קריגן די וסת זאלסטו ציילן חמישה ימים נקיים הפסיק טהרה שבעה נקיים חפיפה טבילה און נאכדעם וועסטו קענען וואוינען מיט דיין כ'ווייס איז חתונה מיט א מאן צו מיט א פרוי ווייס נישט פונקטליך. די חיה די חזיר די און איך ברענג אראפ די יוגענט הא? יעצט לאמיך דיך פרעגן א זאך עי' בי בעי' בי חבר שטיין איך וויל דיך פרעגן עפעס ס'איז דא א ווידיאו ווי דו ביסט געגאנגען אין א קלאב מיט דיין פילע שיינע שווארצע בארד האסט דיך אויסגעטון נאקעט און דו האסט גענומען א רויטן לעכט און דו האסט עס געווען אנגעצינדן אויף איין זייט און די צווייטע זייט האסטו אריינגעשטופט אין אחור און ס'איז געשטאנען דארטן מענטשן געקלאטשט אזוי זעט אויס דער. איך וויל דיך פרעגן עפעס, דאס איז אויך ווייל איך האב א האטליין? שעים אן יו, דו מיט דיין טאטן אינאיינעם. מענדל שטיין, דיך דארף מען ארויס קאפען אזוי ווי מען האט ארויס געקאפעט דיין זיידן די פלאטיטשענער, און אזוי ווי מען האט ארויס געקאפעט מאטל, און אזוי ווי מען האט ארויס געקאפעט פריינד ווייל ער האט אפגעגנבעט מיליאנען, אזוי דארף מען דיך. פונקט אזוי ארויסקאפען די ביסט מוקצה מחמת איסור און מחמת מיאוס, מענדל שטיין נחום ראזענבערג ברענגט אראפ די יוגענט פארוואס? ווייל אזוי וויל ער, איז במילא זאלט עץ וויסן אז אלעס וואס האט זיך אפגעשפילט ביי די רבנים האט די זעלבע פנים, די רבנים זענען היינט מודה אז עס האט געמאכט, עס האט געראטעוועט דעם דור, עס האט געמאכט אן אווערנעס פארן דור און קיינער האט עס נישט געקענט טון און געוואלט טון. חוץ נחום ראזענבערג, כ'בין דאך עניוועי א משוגענער, סאו וואס האט ער שוין צו פארלירן, רייט? ענד איים פראוד אוו איט, און דאס איז וואס די רמב"ם זאגט, די וועלט האלט זיך נאר מיט משוגעים. סאו אונז האמער באמת הנאה אז מ'האט צוריק גענומען דוד'ן, הגם איך פערסענלי בין ברוגז אויף אים, ווען איך בין געקומען קויפן מצות מיט יארן צוריק, נאכן חרם, זאגט ער, איך פארקויף דיר נישט קיין מצות אז מ'מוז ברענגען א צעטל פון די רבנים אז מען מעג דיר פארקויפן, די עוכר ישראל, די די לאו לייף, די שייגעץ, די די האסט געוויסט וואס גייט פאר אין קעמפ, די האסט געוויסט וואס דיין ברודער חזקי זכר צדיק לברכה האט אפגעטון, און די האסט געוויסט וואס דיינע שוואגערס האבן אפגעטון, דער עקר וואס האט נישט קיין קינדער אוודאי ער שטופט אין יונגלעך ווי קען ער האבן קינדער, און איז אויכעט אן אייניקל פון דעם גרויסן רב, דער שארמאשער רב, און די האסט געוויסט וואס דיין גאנצע משפחה האט אפגעטון מיט אונזערע קינדער. און דו שייגעץ ביסט נאך געגאנגען מיר זאגן מען קען דיר נישט פארקויפן מצות איז וועיט א מינוט איז לאמיך פארשטיין איז דארף איך שוין נישט עסן קיין מצות אויך נישט יעצט וואס מעג איך עסן חמץ מעג איך יא עסן צו דאס אויך נישט איך מעג עסן פאטעיטעס אי רשע וואס דו ביסט האסט געוואלט ווייזן פאר די פארטיי יעצט האט דיר די פארטיי געגעבן אזא שטויס אין אחר אז דו ביסט צוריק מיט מערסי מען האט זיך אנגענומען פאר די באט עווענטשעלי האט זיך דאס אויך ברעכן. מוטשען זי, זיי זאגן דו קאסט צופיל געלט, פארשטייסט א מעשה. בקיצור, ס'איז שוין דורך אכט אדער ניין יאר, דוד זארגט זיך נישט צו איך מאך א ברכה על אכילת מצה, אבער דאס אז מיינע תפילין ליגן אין קליימער און איך לייג נישט קיין תפילין, דאס האט אים אלס יידן וויי געטון. וואס איז אנדערש אכילת מצה צו הנחת תפילין? ס'איז די זעלבע מצות עשה דאורייתא, דאס טאר מען נישט, דאס מעג מען. אזאלכע רשעים דא געווארן ס'איז אנבעליוועבל, זיי האבן גענומען סימן שין ל' ד' אין יורה דעה וואס דארט רעדט זיך פון לייגן א מענטש אין חרם מען טאר נישט לערנען מיט זיינע קינדער תורה, מען טאר נישט מל'ן זיינע קינדער, ער טאר נישט וואוינען מיט זיין ווייב, דוד האסט דאך מיר צוגענומען מיין ווייב אויכעט, אי רשע וואס דו ביסט, און האסט מיר צוגענומען צו עסן א כזית, סא וואס האסטו געמיינט דוד כ'וועל בלייבן הונגעריג? הא הא הא. און ארום גאנגען אין אנדערע בעיקעריס האבן די זעלבע הידורים ווי דו, פאפא צעהלים האט מער הידורים ווי דו און מען איז מער צופרידן, מען נעמט אראפ די פעיפער נאך יעדעס מאל וואס מען נוצט דעם שטעקעלע מען דארף נישט רייבן, רייבן האט זיך חזקי' אויסגעריבן מיט אלע קינדער, ער האט געוויסט וואס דאס הייסט רייבן, מיט דיין וואלנער שוואגער, און טאקע דער וואלנער ס'איז די זעלבע משפחה, דער וואלנער וויל וויל יעצט זי וויל ווערן א זכר. ס'איז די זעלבע משפחה. אבער נחום ראזנבערג האט אראפגעברענגט די יוגנט, wow! און דוד ראזנבערג מאכט זיכער אז איך האב נישט קיין מצות, איך ברויך האבן דיינע מצות, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האב געטראפן מצות מיט אלע הידורים, און גראדע כ'האב אויך געקויפט פון מאנטריאל, עטס ווייסטס אז די קענעדישע ווייץ איז זייער גוטע ווייץ איז די בעסטע אין גאנץ אמעריקע און אין קענעדע, און ס'דא די קענעדישע מצה בעיקערי מאכט פיינע מצות, מורא'דיג קריספ אזוי ווי ס'טעיסט ממש טאם טאם קרעקערס, אזוי זיס איז עס, ס'איז גוט, ס'איז נישט הארט, ס'איז דין, ס'איז א ספעשל טייג, און כ'וויל דיר זאגן א זאך, דוד'ס מצות פלעגן האבן אזא מנהג אז מ'האט זיך געשטעלט אין די ברייט, גאנצע אכט טאג האב איך נישט געקענט ארויסגיין, געווען אזוי ווי א מלאך. ס'איז געווען ווי נפשנו קצה בלחם הקלוקל, יענע מצות מאכט מ'זאל אזוי גוט ארויסגיין, יעצט איך גיב נישט קיין הכשר דערויף, איך זאג נאר אז דעמאלטס האב איך געזוכט, כ'האב געקויפט אין פאפא צעלים, כ'האב געקויפט אין מאנטריאל, קענעדישע מצות, כ'פלעג נעמען צוואנציג, פונט מצות, דרײַסיק איז אוועק געגאנגען, און ס'איז נישט טייער אויך נישט, און מ'קען דאך ס'האט אבער נישט קיין מצה בעיקערי זיי קען מיר נישט פארקויפן, ווייל כ'וויל דאך האבן א צעטל פון הרב אז מ'מעג מיר פארקויפן מצות, דו שייגעץ טמא דו דוד, דיין טאטע וואלט זיך אזוי נישט אויפגעפירט, דיין טאטע געווען א קלוגער איד. איז למעשה דאס פארקויפט מען אין יעדן סטאר, מ'פארקויפט עס אין די סטארס, מ'געגאנגען אין קעי אר עם עס קויפן, פאר מיר האט איינער אראפגעלייגט א האלבן ברויט, געשטעלט, און איך שריי דארטן ביסטו משוגע, נאכדעם ווען איך קויף די מצות, און מען געלאפן האט גערופן דעם מענעדזשער, ס'געווען נישט היי יאר נאר פאריאר, און מען געלאפן האט גערופן דעם מענעדזשער, האט ער מיר געזאגט ס'געפעלט דיר נישט גיי ווייטער, הייב נישט אן מיט די סאטמארער מעשיות, בין איך ארויס געגאנגען, מען פארקויפט עס איבעראל, ס'איז נאו פראבלעם ווי עס צו באקומען, יעצט קאממיותער מצות האב איך נישט געוואלט נעמען אין מויל, ווייל דאס איז פול מיט זרע לבטלה און מיט גדולים, מיט קטנים, דאס איז פון די. חזרישע פעמילי וואס האבן געטון דארט כל דבר אסור. די שמשון וואלצער פעמילי. דער טאטע מיטן זון. איך וואלט עס נישט געטראסט. איך האב אליין גערעדט מיטן פריעריגן קאממיות רב, נישט ר' בנימין מענדלסאן, מיט אים האב איך אויך גערעדט. פריעריגן האב איך אים גערעדט. ער הייסט מנחם מענדל, דאכט זיך מיר. איך האב אים געזאגט, זאלסט וויסן, דא איז א בתי זונות פאר יונגלעך און מיידלעך. ס'איז א דארף, מען טוט דא כל דבר אסור. א מיידל האט מיר עס פארציילט. זי איז געווען א סקווערער, זי האט חתונה געהאט מיט א סקווערער. זי האָט מיר געזאָגט, אַז מע האָט זי בועל געװען אַלס מײדל. אױף דעם האָט זי דאָך געקענט חתונה האָבן אין סקװער אױך, נישט געדאַרפֿט קומען ביז קאָממיות. דער בחור קען כאַפּן אַ בעולת בעל אין סקװער. האָט ער מיר געזאָגט, ער מישט זיך נישט, ס'האָט נישט מיט אים, דער שײגעץ דער רבֿ. און ער האָט געפּײגערט דעם זעלבן יאָר. און איך האָב געזאָגט, גאָט װעט דיך אַזױ שטראָפֿן. שטעל אײנעם, זאָג, דו מישט דיך נישט, כ'װעל נעמען העלפּ. ער מישט זיך נישט. ער געװוּסט װאָס פֿאַר אַ חזרײַ ס'איז פֿאָרגעגאַנגען דאָרט אין קאָממיות. זײ האָבן אַרױסגעװאָרפֿן דאָרטן אײנעם, לעפֿקאָװיטש, װײַל ער האָט זיך באַקלאָגט. זיינע קינדער זענען געווען וויקטעמס, האט קאממיותער רב געזאגט מען טאר נישט מגדל זיין א בהמה דקה אין ארץ ישראל, דו פערד דו און שטופן אין תחת פאר מיידלעך און פאר יונגלעך מעג מען, דו שייגעץ דו ברוך השם ער האט אפגעפייגערט אזוי כן יאבדו כל אויביך השם, אז מען שרייט אונטן און מען האמערט דא, העלפט דער אייבישטער, יעצט למעשה איז דא איינער וואס איז א דיסטריביוטער. פאר די מצות, און ביי אים האב איך עס געקויפט, ער האט עס ביי זיך אין א וועירהאוז אויסגעהאלטן, יעדע איינע איז גערעפט מיט א פלעסטיק בעג, ברוך השם. איך בין געגאנגען צו אים, כ'האב געקויפט און כ'האב באצאלט. כ'בין זייער צופרידן. סאו דוד, כ'האב געמאכט א בעסערן טויש ווי דיינע אלטע פארברענטע מצות. עניוועי, היינט קען זיין זענען שוין בעסער, ווילאנג דיין ברודער איז געווען חזקי זענען אלע געווען פארברענט, היינט מעיבי איטס א ליטעל בעטער, באט איטס נאט מיי ביזנעס ענימאר. אז סאטמאר האט זיך גענומען זארגן, מען האט געשריבן צעטלעך יעצט אויף ר' משה'לע זון סרוליק אז מען זאל נישט גיין צו זיין טיש, און ס'איז נישט די שיטה, די שיטה, זאג אז א איד האט נישט צו עסן מצות דאס איז יא כשיטה די שיטה? דער רבי וואלט געטון אזא זאך? ר' יידל איז געווען אזא ליבליכער מענטש, איך בין געווען ביי אים דער לעצטער אין שפיטאל פאר ער איז אוועק, טאג וואס ער איז אוועק, חזקי האט מיך געשיקט איך זאל גיין ווייל כהנים טארן נישט גיין, כ'האב אים עפעס פארציילט אז כ'האב יעצט עפעס א מקווה, א.

און ער איז ארויס פון שפיטאל און נאכדעם איז ער געשטארבן דא אין ווילימסבורג. ר' יידל וואלט עס קיינמאל נישט צוגעלאזט, פארקערט ער וואלט געהערט א איד איז אין חרם וואלט ער אים געשיקט דורך אן אנדערן וויפיל מצות איך ברויך און נאך מער, און ער וואלט נאך נישט גענומען קיין געלט אויך נישט. דאס איז דער חילוק צווישן רשעים און צווישן וואוילע מענטשן. איך זאג דיך שוין לאנג, ר' יידל האט געבויעט גאנץ סאטמאר, געגאנגען אין א תלמוד תורה זיך איינשרייבן, האט נישט געבעטן געלט, נישט געהאט צו צאלן און בין אוועק געגאנגען, סאטמאר האט יעדן אנגענומען, ר' אידל פלעגט העכערן פאר מיין טאטן זכר צדיק לברכה יעדעס יאר, פרעגט אים מיין טאטע פארוואס, זאגט ער ווייל דו ביסט דער איינציגער וואס דו צאלסט, האהאהא, וועם וועל איך העכערן ווער ס'צאלט נישט, געווען אויסגערעכנט מיט אלע זיינע מעשים, און דאס אז ער האט געהאט נעבעך קינדער זנאים, וויגי שרייט נאך פאר די מיידלעך מיט די ערשטע נאמען, נאנאנאנאנא דעטס נאט די וועי איט שאוד בי, אין מהרי"ל שטייט אז אפילו די אייגענע פרוי טאר מען נישט רופן מיטן ערשטן נאמען. עניוועי, איך גיי נישט אריין אין דעם ווייל דאס איז א שמועס פאר זיך. עניוועי, יעצט איז אוועק ר' בנציון שענקער, ער האט געמאכט זייער שיינע ניגונים, מאדזשיצע ניגונים, זייער שיין, מורא'דיג, איך געדענק קלאר זייער אסאך מאל די וויזשניצע רבי געווען א גרויסער בעל מנגן דער אמרי חיים, געהאט א טעיפ רעקארדער אינדערהיים, די גבאים פלעגן עס אים אנשטעלן, און מען האט געהערט ר' בנציון שענקער, דער רבי פלעגט מיטזינגען, ער האט גע. קאכט און ווערט פארקאכט אין אים. חבל על דאבדין, ער האט געמאכט זייער שיינע ניגונים. אין וויזשניץ געווען א איד, קושעווסקי האט ער געהייסן דאכט זיך מיר, א גערער חסיד, דאס רבי פלעגט אים אלץ געבן איין מזמור לדוד ביי שלש סעודות ער זאל זינגען, און ער האט געזינגען בנציון שענקער'ס א מזמור לדוד, וויזשניצע רבי האט זיך מחיה געווען דערמיט, ער האט אויפגעלעבט, די תורה איז אנדעריש געגאנגען נאך דעם מזמור לדוד, הגם דער וויזשניצע רבי אליינס איז געווען א מורא'דיגער בעל מנגן, ער האט אליין געמאכט ס'איז דא דער באקאנטער מזמור לדוד וואס מען זינגט ביי שלש סעודות.

אתה אתה עמדי ס'זייער שיין ס'איז א מורא'דיגע שיינע מזמור לדוד און ער האט זייער ליב געהאט בנציון שענקער'ס מזמור לדוד ער האט ליב געהאט זיינע ניגונים און ער איז יעצט אוועק שבק לן חיים זאל זיין א גוטער מליץ יושר און די וואך וועט זיין דער שיעור אביסל לענגער און כ'לייג אויך הלכות נידה ווייל כ'האב דא נישט וואס צו טון כ'ווארט פשוט זאל זיך אויפלאזן א דאך פון שניי און ס'איז נישט אזוי גרינג סאו בין איך אויף וויקעישן ווי מען רופט עס אן, נישט וואס כ'האב געזוכט דעם וויקעישן, נישט וואס כ'האב דערפון עפעס, אבער. ניין ניין מ'האט אים געזען דעם שבת דא אין ווילימסבורג יא האטס מיך געזען יא אויף בהמות וואס איר זענט סאטמארע אזיאטישע מארמאראשע פערד כ'וועל עס זאגן איך בין נישט ברוגז אויף סאטמאר ווייל ווען איך וואלט געזען צווישן זיך זענען זיי נארמאלע מענטשן זענען נאר פערד אויף מיר וואלט עס מיך געארט. יא חכם, וואס עפעס ביסטו אזא בהמה? אבער אין די למעשה ווייזט זיך אויס אז זיי האבן זייער אייגענעם רבי'ן געפירט מיט דעם אזיאטישן פערדשאפט. מען דערציילט א איד, א נאנטער איד פון רבי'ן, האט געפרעגט פארוואס קומט נישט מיין טאכטער זיך געזעגענען, רויזעלע? האט מען געזאגט רבי'ן, זי איז אראפ פון אידישן וועג, פארטיג, גיי טו עפעס. נעמט מען אזא מענטש מ'איז אים מצער, ס'אים איבערגעבליבן איין זאך פון זיינע דריי קינדער, איין טאכטער, זאגט מען זי איז אראפ פון אידישן וועג, האט דער רבי אנגעהויבן צו וויינען, דאס האט מיר געמוזט געשען, אויף דעם האב איך געדארפט קומען אויף אמעריקע. זיי האבן דעם רבי'ן אויך געפירט מיט דעם זעלבן משוגענעם סיסטעם. און די וואך קומט אויכעט די יארצייט פון ר' ישכר דוב בעלזער. ער ברויך א גרויסן תיקון זיין נשמה, א גרויס כאטש איז געווען דער גרויסער בעלזער רב, הן בקדושיו לא יאמין, ער האט געבעקט אין מונקאטש דעם שווארצן לייביש דעם חזיר וואס האט מטמא געווען צענדליגע קינדער אין די בעלזע תלמוד תורה וואס דאס איז געווען אין מונקאטש האט אבער געהערט פאר בעלז. און מען האט אים געלייגט אין חרם, מונקאטשער רב האט אים גערודפ'ט, איז געגאנגען בעלזער רב און ער האט אים געגעבן אויבן אן, שרייבט דער מונקאטשער רב, ער האט אן עצה פארן שילך לבעלז, תחילה האט ער ארויסגעשריבן בית ל' ז', שפעטער ווען מען האט איבערגעדרוקט די תשובות האט מען זיך געשעמט מיט דעם, נישט געוואלט ארויסשרייבן בעלז, האט מען געמאכט ילך לב' דריי פינטעלעך, אבער דאס מיינט בית ל' ז', אבער היינט, משה לייב האט עס ווידער איבערגעדרוקט האט ער ארויסגעשריבן שילך לבעלז, ער שרייבט עס אויף צוויי פלעצער, איינמאל אויף א שוחט, מען האט אויף אים מרנן געווען אז ער. גיט נבילות און טריפות, און דאס צווייטע מאל אויף דעם שווארצן ווייבישן וואס ער האט מטמא געווען קינדער. סאו עס קומט יעצט די גרויסע הילולא, ס'איז גרויסע פיין וויסן ער האט איבערגעלאזט א ביטערן ביטערן דענט אין כלל ישראל. איי ער איז שוין געשטארבן, די חזירים זענען געשטארבן, אבער קוק בעלזער רב דער היינטיגער ווייסט דאך אז זיין זיידע האט מקרב געווען די חזירים, מעג און ער הייסט דאך נאך אים בערעלע, מעג ער דאך זיכער מקרב זיין די חזירים. ווער האט אונז דען געלערנט צום נייעם דור אז. מקרב זיין חזירים איז אן עוון פלילי. סאו ער דארף א גרויסע ישועה בעלז. הערטס אויף מיט די צוענדיגן ש"ס מיט משניות, ס'איז אלעס זייער הייליג. דערווייל זעה איך ענקערע מלמדים זיצן איינגעלייגט אין תפיסה, און מ'האט געטון אין בעלזער רב שטוב די זעלבע. מיר האט דערציילט איינער, איך האב מיטגעהאלטן מיט דעם קעיס, איך בין דאך געווען פון די ערשטע וואס כ'האב געווארנט דעם בעלזער רב, פיר יאר צוריק, מיר האט דערציילט איינער, אויפן זעלבן פלאץ ווי קדושת אהרן פלעגט נעמען קוויטלעך ס'איז געווען דא דער טיש דא מיט א בענקל, אויף דעם בענקל פלעגט די מלמד אים אראפציען די הויזן און מאכן משכב זכר אינעם חדר, ס'איז נישט געווען קיין בושה אפילו, ס'איז כאילו ווען איינער נעמט איך ווייס תפילין און ער טוט עס אן. ס'איז געווען א מצוה. סאו בעלזער רב אז דו ווילסט נישט אז אפילו משיח אליין עט בלייבן שטיין וויאזוי מ'האט געקענט האדעווען אזא דור פון חזירים, אז דו ווילסט דאס נישט ס'זאל אראפגיין אויפן בעלזער נאמען, נעם דיך אין די הענט אריין, נעם דעם פירער ווארף אים ארויס, נעם דעם פון לאנדאן דעם מנהל און ווארף אים ארויס. איך הער זאגן ס'איז אזוי כאילו ס'איז גארנישט, ער האט געדאווענט ווייטער פארן עמוד, ער האט זיכער געפועלט גרויסע ישועות, און ער איז ווייטער מנהל. איי ער טאטשט בחורים ביי די ערווה ביים פיפיק דורך די הויזן וואס מ'ווייסט, און ווער ווייסט וואס און ווי נאך ער טאטשט, ס'איז אלץ מותר לכתחילה, אונז זעמיר בעלז שכר דוב, שכר דוב איז געווען ר' שיע, ר' שיע איז געווען ר' שלום, ר' שלום איז געווען דער חוזה, און ממילא אונז מעג מיר אלעס, אונז זעמיר אווער ענד אבאוו די לאו. סטרעיטענס אוט, די אלע צדיקים קענען נאר העלפן ווען מען גייט אויפן עכטן אידישן וועג, אז דו ביסט ביזי מיט זנות און מיט עריות, דער גאנצער וועג איז נישט קיין וועג מער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ר' מאטעלע איז דאך געווען א ווילדער האן א גאנץ לעבן, דאס טאר מען נישט, יענץ טאר מען נישט, מ'טאר נישט רופן הצלה, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, זיינע קינדער ווען ס'איז געקומען צו די רעבעצן האבן זיי יא גערופן, זיי האבן אויסגעלאכט דעם מענטש. עניוועי, יעצט איז געווען אסיפה פון די רבנים, הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט מיר דיר שוין לאנג געזאגט, מ'דארף איינטיילן אז יעדע פאר וואכן זאלן אנדערע הצלות לויפן, נישט מ'זאל קיינמאל נישט זיין קיין שומר שבת. ס'איז סתם א לאגישע זאך געווען. יעצט האבן די רבנים מיט מאנסי דעיס באשלאסן אז די פאראמעדיקס אפילו די וויזשניצע דארפן אנפייפן ר' מאטעלען און נישט מוזן זיי אויפגעבן זייערע פאראמעדיקשאפט. מ'האט געפרעגט דעם רעבן וואס מ'זאל טוהן זאגט ער מ'מעג. ער האט שוין געהאלטן ביי מאכן א טעיפ רעקארדער אום שבת אויכעט. דאס הייסט, אזוי איז עס. מ'ווערט צו פרי משוגע נאכדעם פאלט מען פון אלעם. און דעיס א מורא'דיגע אימפראוומענט. געשטעלט. ווייל ס'איז נישט דא אזויפיל פאראמעדיקס, מען דארף זיי האבן. ווער ווייסט, ער וועט עלטער ווערן נאך אפאר יאר וואס נאך מ'וועט מעגן. יעצט איך הער זאגן אז, כ'נעם אויף דעם טויזענט דיסקלעימערס, אז די גאווערמענט האט גערעדט מיט סקווער, זיי האבן געזאגט אז טאמער עט עטץ נישט אויפהערן צו רודף'ן דעם קאסינער, קומען מיר אונז אריין, אזוי ווי איך האב אים געזאגט ער זאל טון, ער זאל אזוי, ער זאל גיין צו די גאווערמענט. יא, ס'וועט נאך זיין אסאך שילן אינדרויסן פון סקווער. אין סקווער וועט נאך זיין אסאך שילן. איך האף אז דער אלטער פייגערט אפ דער רויטע חי', ער עט נאך זעהן אז ס'עט זיין אסאך שילן אין סקווער, זיין גאנצע וואס ער האט געבויעט עט גיין צו צופאלן, ס'איז געווען אמאל אין סאטמאר אויך אזוי, מ'האט אויפן קלויזנבורגער געקאלט יעדע מאל די פייערלעשערס, די פייערלעשערס האבן געזאגט פארן סאטמאר רב זאלסט וויסן דאס מוז זיך אפשטעלן ווייל אונז מוז מיר קומען צו לויפן, און דערווייל טאמער ס'דא עכט עמורדזשענסי איז א פראבלעם, האט דער רבי געזאגט איך ווייס נישט ווער ס'טוט עס, האט דער טשיף געזאגט מיך אינטערעסירט נישט צו דו ווייסט צו נישט, איך ווייס אבער אז דו קענסט עס אפשטעלן, און אויב נישט וועט מען דיך אויפפיקן. נו, עס האט זיך עס אפגעשטעלט. משוגע מ'טאר וואס איז דער פייער לעשער שולדיג? דעמאלט האט מען אנגעהויבן צו שיקן פעמפערס, ווינדלעך, מ'האט געשיקט פארן קלויזענבורגער רב ווינדלעך, איז געגאנגען קלויזענבורג, זיי האבן צוריק געשיקט פאר'ן אלטע פייגען ווינדלעך, נא, דו האסט נישט פאר וועם עס אנצוטוהן, האט זיך דאס אויך אויפגעהערט, צוביסלעך עמער ווערן א נארמאל פאלק, האפענטליך. קומט אן א איד וואס האט נישט געהאט קיין פעני, מ'האט אים געגעבן געלט ער זאל בויען א אידיש שטעטל, לאזט ער סטעיטמענטס אז קיינער טאר נישט בויען ארום און ארום, ווער ביסטו? איך רעד פון רבי יעקב יוסף, און דער זון האלט נאך אן דעם טראדישען? דאס איז רוסישע רוצחים, זאלן צוריק פארן אויף רוסלאנד. איינער זאגט מיר, דו ווייסט דאך אז ס'איז געווען טשערנאביל פאר סקווער? די גאנצע מעשה פון די ליעק פון די אטאמישע ריעקטער איז דאך געווען אין טשערנאביל. זאג איך אים, אה, שוין, דעיס גלייב איך שוין אז ס'איז געווען טשערנאביל. יעצט האב איך געוואלט די וואך רעדן אביסל וועגן די הספד פון דעם וועטנשטיין וואס ער האט געפייגערט, געפייגערט אין רוחניות, און אויכעט פון דעם גראס, דעם אויסגעוועבטן דיין. איך האב מיטגעהאלטן מיט יארן צוריק מיט די פרשה פון די בעלזער שחיטה, יעדע נייע שחיטה אז ס'קומט אריין, יעדע נייער הכשר, מוז ער קודם געבן אביסל נבילות וטריפות און מוז, ווי מען זאגט, פליעזן דעם עולם. און דעמאלטס איז געווען א איד חיימאוויטש וואס מען האט אויף אים געזאגט אז ער איז מאכיל נבילות וטריפות, ער האט געהאט א סטאר, כ'מיין אין עוועניו עם. בקיצור, בעלז האט אבער געוואלט אז זיי זאלן פירן אן אייגענע זאך, זענען געגאנגען זיי האבן אריינגענומען דעם רבי חיים לייב כץ, וואס ער איז געווען דעמאלטס און היינט אויכעט, א גאר א חשוב'ער רב, כ'מיין, מ'וויל וויסן וויאזוי ס'האט אויסגעזען א רב אינדערהיים, א אמת'דיגער ערליכער איד, דאס איז רבי חיים לייב כץ, ער איז אוועק פון בעלז ווייל ער האט געטענה'ט צום בעלזער רב אז די אינגעלייט זיצן און שמועסן און מ'קען זיי נישט קאנטראלירן. דרייסיג יאר שפעטער וועקט זיך אויף בערעלע און ער זאגט, כ'הער ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי שפייען פאפיטעס אגאנצן דאווענען. הער אויס, ווען מ'האט דיר געזאגט דרייסיג יאר צוריק מ'דארף עפעס טון, האסטו נישט געוואלט. ווייל דעמאלטס האסטו געוואלט בעלז זאל וואקסן. יעצט איז אזוי גרויס געווארן אז ס'איז שוין ממש דו קענסט עס נישט קאנטראלירן. עניוועי, חיים לייב כץ האט געזאגט, מ'האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, חיימאוויטש איז נישט קיין פארלעסליכער מענטש, ער קויפט טרייפות, ער פארקויפט. איז האט ר' חיים לייב געבעטן, כ'וויל האבן א ווידיאו פון זיין סטאר פֿיר און צוואַנציק שעה כ'זאל קענען קוקן ווען איך וויל. דער אמת איז וואלט שבת אויך געברויכט קוקן ווייל די נבילות דעליווערט מען שבת אויך. עניוועי האט חיימאוויטש נישט געוואלט. מ'איז געגאנגען מ'האט גענומען דעם פרומעם רב מ'האט אים ארויס געווארפן. שטעל דיר פאר אמאל איז ער געווען אזא גרויסע רב אז אין גאנץ ארץ ישראל איז נישט געווען קיין מוהל ער זאל קענען מל'ן אהרן מאטל. לכתחילה. אה, קען זיין די מוהלים האבן אים נישט געוואלט מל'ן ווייל ס'איז הזרעה מלאכותית, ס'איז גארנישט א אידיש קינד. איי, איך כאפ שוין יעצט. עניוועי, האט מען געברענגט חיים לייבן פון אמעריקע ער זאל אים מל'ן. אזוי גרויס איז חיים לייבן געווען, איז געקומען דער גראס, דער אויסגעוועפטער דיין, און ער האט זיך גענומען שלאגן, מען דארף נישט האבן אזא פרומען, איך געדענק ס'איז געווען זומער אין קעמפ, מ'האט זיך ארומגעריסן, דעמאלטס איז געווען קאטש, קאטש איז געווען דער מעיאר, בקיצור, מ'האט זיך ארומגעריסן. ענדליך האט חיים לייב געזאגט מה לי לצרה הזאת, איך האב מיר אפאר ידידים, כ'וועל מיר עפענען א קליינע שול מיט א שטיקל ישיבה'לע, איך האב גארנישט מיט בעלז. פארטיג. טאטע איז געווען א בעלזער חסיד. זיין טאטע איז געווען אמאל בעל תוקע אין סאטמאר און מ'האט אים ארויסגעווארפן ווייל ער איז געגאנגען צום כותל. ער איז נישט געווען קיין סאטמארע חסיד. באט עניוועי, עס איז נישט וויכטיג. איין זאך איז יא וויכטיג צו וויסן אז ווען. פאפא רב איז געזעסן שבעה נאך זיין טאטן, איז איינער פון די גרויסע חשובים אין פאפא האט אים געזאגט הויך, דו ווייסט אז דער סאמבאטער רב האט איבערגעלאזט שענערע קינדער ווי פאפא רב? שוין. ס'איז נישט וויכטיג. עניוועי, ער האט געלונגענע קינדער, וואוילע קינדער, יראי שמים, איינער איז נישט געזונט יעצט, ער דארף א רפואה שלימה, אבער על כל פנים מ'האט ארויסגעווארפן חיים לייב כץ, מ'האט אים געזאגט ער זאל זיך גיין לופטערן. און שוין, געזונטערהייט, און טאקע געגאנגען, ער איז געגאנגען זיך לופטערן, זיך געמאכט אייגן. פאקס. איך ווייס למשל רבי חיים לייב עסט נישט טשיקן נאר וואס איז אלט א יאר ווייל ער ווייסט זיכער אז ס'איז נישט טרייפה. האב איך איינעם געזאגט נו וואס איז? וואס א חילוק ווי אלט די טשיקן איז? זאגט ער האסט עס אמאל געטעיסט? ס'איז גומי, קענסט עס נישט נעמען אין מויל. ס'איז א ערליכער אפגעהיטענער מענטש פאר זיך און פאר די קהילה. שוין. בקיצור איז געקומען דער גראס און האט געזאגט אזוי הערטס אויס איך דארף פרנסה איך וויל ווערן דער גרויסער מענטש איך וויל ענק אלעס מתיר זיין. און דער שייגעץ האט צומתיר געווען די אלע טרייפות. ס'איז געווען בעלזער וואס האבן דעמאלטס נישט געוואלט עסן פון חיימאוויטש, זיי האבן געוואוסט ווער ער איז, מיטן גראסנ'ס הכשר. יעצט דער גראס, דער אפגעפליקטע בהמה וואס האט יעצט געפייגערט, ער איז געגאנגען און האט אונטערגעשריבן קעגן נחום ראזענבערג. דו קענסט מיך בכלל? דו האסט מיך געקענט? ווי ביסטו געקומען אונטערשרייבן? ביסט געגאנגען מיט דעם שטערן, דער וואס האט דיך משוגע געמאכט? די סאטמארע מנהל זענען געקומען לוחץ זיין אויף רבנים? האסט אים געדארפט זאגן אנטשולדיגט, איר זענט סאטמאר, איך בין בעלז, ס'איז נישט אונזערס א פראבלעם. גיי געזונטערהייט! און די זעלבע האבן די אלע געדארפט זאגן, איך האב נישט מיט ענק און עטס האטס נישט מיט מיר, און מען זעהט אז ס'איז געווען סתם א געצווינגענע זאך און ס'איז נישט געווען מיט יראת שמים, ווייל ווען דאס איז מיט יראת שמים וואלט מען זיך געדארפט אויפהייבן, די פאר ערליכע רבנים, מען האט זיי שוין געזאגט, נישט איך האב זיי געזאגט, איך האב זיי אין דר'ערד, אבער מען האט זיי געזאגט, האסט געמאכט א מיסטעיק, האסט גענומען א מענטש האסט אויף אים געריטן פאר גארנישט, געב ארויס א בריוו, ליסן חטאתי עויתי פשעתי, דאס האבן זיי נישט טון, ווייל נישט יענץ איז געווען לשם שמים, נישט דאס איז געווען לשם שמים, זיי האבן אוודאי געקריגן אפאר טאלער, דאס איז אלעס וואס דא איז געווען, אדער מען האט זיי לוחץ געווען, מען האט זיי געסטראשעט מיט אנדערע זאכן, ווייל וויפיל שייגעץ שטיקעך איך ווייס אויף די רבנים, די רבנים ווייסן נאך מער און אסאך מער, און דאס האבן זיי דאך געוואלט באהאלטן. סאו בקיצור האט דער גראס געפייגערט ווי א פייגער טמא, גענומען א מענטש, ארויסגעגעבן א בריוו אויף אים, א מענטש וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען, אנע געלט, אנע נגיעות, אז ס'זאל זיין קדושה וטהרה ביי אונז אין כלל ישראל. יעצט דער אמת איז, פאר א בעלזער דיין איז עס זייער גוט אז ער האט עס געטון, ווייל די וואך איז די יארצייט, די וואך איז כ'מיין פון רב ישכר דוב, ער רב ישכר דוב האט אויך געבעקט חזירים, ער האט געבעקט אין מונקאטש, דעם שווארצן לייביש, ס'געווען א חזר, א וועלטס חזר, וואס האט מטמא געווען דעם מונקאטשער חדר, און ביז ווילאנג ער גייט זיך צו ענק נישט אויסלערנען צו גיין אויף אן אנדערן ריכטונג, איז דערווייל זיצט אין תל אביב זיצט דארטן דער חזר, דער מלמד, דער מנהל פון די תלמוד תורה, און איך האב עהם געזאגט שוין א האלב יאר צוריק אז ער איז קלוג, ער האט פארקויפט די תלמוד תורה אויך, הע הע, ר' בערעלע כאפט נישט וואס ער האט געטון אונטער זיין רוקן, זיי האבן געהאט די עמותה און זיי האבן עס פארקויפט איך הער פאר פֿינף און זעכציק מיליאן דאלער, יא עס איז א שיינע פראפערטי, זיי ברויכן בעלזער רב'ס פלאץ ברויכן זיי האבן, אויף בעלזער רב'ס פלאץ ווי ער האט געפירט טיש, האט מען געמאכט משכב זכור יעדן טאג מיט קינדער, זיי ברויכן בעלזער רב'ס פלאץ זיי ברויכן די מאני, און ר' בערעלע האט זיך נאך אלץ נישט אויסגעלערנט מיט וואסערע שקצים ער האנדלט, און ער זאגט נאך אלץ נישט איך וויל האבן א קלין האוז. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. סאו דער אויסגעוועפטער דיין גראס גראדענער האט אונטערגעשריבן בין איך געגאנגען צו אים כ'האב עם געוואלט פרעגן מילא איך כאפ פון די סאטמארע שקצים זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי האט מען אין סאטמאר אויפגעשטעלט אפוטרופסים אויף כלל ישראל און דער אייבערשטער האט זיי געהייסן זיי זאלן דאס טון זענען ליגענער זענען שקצים באט פֿון דיר, אַ פֿרעמדער, אַ בעלזער, איך קען דיך נישט, דו קענסט מיך נישט, נישט מײַן עלטער-באָבע און דײַן עלטער-באָבע האָבן געהאָנגען וועש אונטער דער זעלבער זון, און קוטשקע-מאָלאָטשקע-פּאַטשקע, פֿון וווּ ס'איז געקומען? ווי קומסטו אויף מיר אונטערשרײַבן? ווען איך וויל אַרײַנגיין, זאָגט מיר דאָרטן זײַן זון, ס'איז געווען אָדער זײַן זון אָדער אַ גבאי, זאָגט ער, נחום איז נישט דאָ מיט וועם צו רעדן, ער איז געוואָרן אויסגעוועפּט אין די פּאָר וואָכן ווי אַ ציבעלע. כּן יאבֿדו כּל אויבֿיך השם, די אַלע וואָס האָבן זיך געשלאָגן. באצאלן א ביטערע פרייז, איך ווייס דאך זיי קאלן מיך אפ, זאג איך זיי נישט פרייוועט, אין פאבליק, קום ארויס, קאלט מיך אפ, דער זאגט אז זיין זון איז געווארן א שייגעץ, דער זאגט זיין טאכטער איז געווארן אן אויסווארף, ס'איז זייער נארמאל, עטס האטס געטוהן א מורא'דיגע עוולה, גענומען א מענטש וואס האט זיך געוואלט שלאגן פאר קדושתן של ישראל, נישט פאר מיר פריוואט, און האטס עטס עהם געוואלט אין דר'ערד לייגן. נאר איך האב ענק שוין געזאגט פארוואס באגראבט מען א טויטן ווייל ער לאזט זיך, איך האב ענק געזאגט איך גיי מיך שלאגן ביזן לעצטן דראפן בלוט וואס איך האב, איך האב מיך ברוך השם געשלאגן און מען האלט היינט קיין עין הרע קיין עין הרע, יעדער איז שוין היינט מודה אז לית מאן דפליג אז די דזשאב וואז וועל דאן, נאר יעדער הייבט אן מיט די אפס כי עז העם, ער וואלט געדארפט אזוי טון אזוי טון, זאג איך יעדן וויאזוי דו פארשטייסט איך האב געדארפט טון האסטו דאך געקענט טון ווייל דו פארשטייסט דאך וויאזוי מען וואלט געדארפט צו טון, סאו וואס האסטו געוואלט? געווארט אויף מיר, און לאמיר זאגן ווען איך טוה עס ווען נישט ווער וואלט עס ווען געטוהן, סא הערטס מיר אויף צו פארדרייען א קאפ, עטס זענט סקערי קעטס, עטס האטס מורא איינער פארן צווייטן, איין רב ציטערט פארן צווייטן, מען קומט לוחץ זיין געב א חתימה געט מען, און אזוי האט מען געמאכט אלע חתימות, עטס אליינס אין סאטמאר זענטס דאך מודה אז ס'איז געגאנגען אזוי, בעלזער רב איז געווען אן אויסגעוועפטער איד, רבי אהרן. טשיבינער רב איז געווען אן עם הארץ, מען האט צוזאמגעשטעלט א שור וחמור, און שלום פויגל איז געקומען זאגן אז בעלזער רב האט אונטערגעשריבן פארן טשיבינער רב, און טשיבינער רב איז געקומען זאגן אז מען האט אונטערגעשריבן פארן בעלזער רב, ממילא האבן זיי ביידע אונטערגעשריבן. באמת, ס'איז לא דובים ולא יער, ס'איז שקר די גאנצע מעשה, בעלזער רב איז גארנישט געווען אזוי אויסגעוועפט, און ער האט זיך ארום געקריגט מיטן רעבן, ס'איז יעצט ארויס געקומען א ספר פון איינע פון די גבאים, בעלזער רב האט נישט געלאזט ס'זאל ארויס קומען די אלע זאכן, ער האט געבעטן מ'זאל נישט ארויס געבן, חוץ איין גבאי האט ער קיינמאל נישט געבעטן, האט ער ארויס געגעבן אז מ'איז דארט געזעסן, סאטמאר רבי איז דארט געזעסן מיטן בעלזער רעבן, און זיי האבן זיך אויס געטענה'ט, און בעלזער רב האט געזאגט היינט מוז מען גיין מיטן שוואונג אזוי, מיט די אגודה, האט אים סאטמאר רב געזאגט אבער דיין הייליגער טאטע, האט ער געזאגט היינט איז אנדערש, די מצב האט זיך געטוישט, ער איז נישט געווען אזוי אויסגעוועפט ווי אונז האמיר געמיינט ער איז געווען אויסגעוועפט, נע. יעצט איך נעם נישט קיין שטעלונג, סאטמאר רב האט געזאגט זיין מיינונג דאס איז דברי אלקים חיים, בעלזער רב האט געזאגט זיין מיינונג, און טשעבינער רב זיין מיינונג, אבער צו מאכן אז ער איז געווען אויסגעוועפט דער בעלזער רב, וועגן דעם האט ער עס געשריבן, מ'האט אים געברענגט א חתימה פונעם טשעבינער רב, ח. די באלאוניס קענט עטס פארקויפן פאר אן אנדער, ווייל ס'קומט יעצט ארויס בריוון, טשעבינראף האט געוויסט וואס ער טוט, בעלזער רב האט געוויסט, טשעבינער רב האט זיך געטראפן עטליכע מאל מיט בעלזער רב ביז זיי האבן דאס מחליט געווען, ס'איז נישט געגאנגען מיט די אלע הע, מען האט געדרענגט דעם א חסימה, יענעם א חסימה, ס'הייסט די בעלזער גבאים זענען געווען בהמות זיי האבן נישט געוועריפייד די חסימה און די טשעבינער זענען געווען בהמות און זיי האבן געזאגט דער בעלזער רב האט אונטערגעשריבן, ע, איך וויל ענק עפעס זאגן, דאס פאסט פאר ענק וויאזוי עטס פירטס ענק אויף.

ס'לא עולה על ליבי איך זאל אפילו גיין דארט, און כ'האב אפילו נישט קיין נסיון. אבער די וועג וויאזוי מען האט דא געהאנדלט מיט רבנים מ'האט זיי טעראריזירט, איז דאך ממש א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געזען. פארוואס זאל א בעלזער דיין אויף מיר אונטערשרייבן? יעצט איך וויל ענק עפעס זאגן, וועטנשטיין איז אזא בהמה, ער האט געוואוינט אין ראדליטש סטריט דארט ווי איך האב געוואוינט, ער איז א בהמה. איז ארויסגעפארן צו פיקסן די מקווה, ווייל ס'איז דא געווען דער רוטנער, דער וואס האט קינדער חזירים, דער רוטנער וואס איז געווען בעלזער רב'ס גבאי איז א שטיקל מורה הוראה, ער האט געזען אז די מקווה טויג נישט, די גרויסע בעלזער מקווה אין מאנסי, האט מען מיך גערופן, דעמאלטס בין איך נאך געווען פארן חרם, און איך האב אלעס פארראכטן, דער רוטנער איז דא געווען צוויי וואכן, האט חתונה געמאכט א זון, ער האט מורא'דיגע קנאלעדזש די ארבעט, ער איז אזוי צופרידן געווען. כ'האב אבער געהערט אין בית מדרש זינט כ'האב געמאכט די מקוה האב איך געהערט ווי ער רעדט מיט זיין זון דעם חתן ווען ד'וועסט וואוינען מיט די כלה זאלסטו אין זין האבן יהקקקקק קקרקקק איך ווייס די אלע גמטריאות עקע בעקע שמעקע קקרק און זאלסט נישט חלילה נישט אין זין האבן הנאה צו האבן שוין בקיצור איך האב אויסגעהערט ווי ער רעדט מיט אים און שפעטער ווען איך האב גענדיגט די מקוה בין איך צו אים צוגעגאנגען כ'האב אים געזאגט חתן לעבן איך וויל מיט דיר רעדן פינעף מינוט. איי וואנע טאלק טו יו. זאג איך לאמיך דיר זאגן, דאס אלעס וואס דיין טאטע האט געזאגט, דאס איז בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא, זאלסט נישט אינזין האבן אקע מיט קאקע מיט גארנישט, דו זאלסט אינזין האבן בכל אות נפשך תאכל בשר, זאלסט דיך ארויפלייגן אויף דיין ווייב, זאלסט אנכאפן די דדים, זאלסט דיך שפילן, ווען ד'וועסט ווערן אין א קישוי אבר, ווען ד'וועסט פילן אז ס'גייט שוין קומען די זרע, זאלסט איר בעטן, דו ווילסט אריינגיין. זאלסט נישט טוהן קיין עקע פאקע קאקע מאקע. קיצור, דער אינגערמאן קוקט אויף מיר און פרעגט ווער ביסטו? זאג איך אים איך האב א ישיבה געהאט פאר חתנים צוואנציג יאר און איך בין א מומחה אין מקוואות, איך בין נישט קיין ליידיגייער, איך בין אפשר נישט אזוי משוגע ווי דיין טאטע אבער איך בין נישט קיין ליידיגייער. דער סוף איז ער געגאנגען ער האט מיר געזאגט יארן שפעטער דו ווייסט וואס כ'האב הנאה אז דו האסט מיך געלערנט? כ'האב אים געזאגט די מעשה פון רב חיסדא, מ'זאלסט דיך שפילן מיט איר, ווי דער רמב"ן איז מסביר ד'וועסט הערן אויף איר, זי טון אנהייבן צו מאכן האהאהא, אה דעמאלטס וועסטו וויסן זי איז פולי עראוזד, און ביז דעמאלטס זאלסטו אפילו נישט אריינגיין. בקיצור, ער האט מיר אזוי באדאנקט, מורא'דיג, שטעל דיך פאר ווען ער האט אין זין עקע קעקע קאקא פאקא וואלט ער געווען גע'גט'ט, זי וואלט געווען א גרושה, און ס'וואלט געווען צרות. האט מען מורא'דיג באדאנקט א מזל כ'האב עס אויסגעהערט, און דער וועטנשטיין דער בהמה, מען האט עס אים פארציילט, זעט אויס אז דער אינגערמאן, דער בחור דער חתן האט עס אים פארציילט, האט ער מיר געזאגט, אונז זעמיר געפארן ארויס אויף מאנסי, צוריק געקומען עטליכע מאל צו די מקווה, זאגט ער איך וויל דיך פרעגן, ס'איז דא אינגעלייט וואס פרעגן מיך, אה זיי ווילן מאכן חיבוק ונישוק ווען די לעקטער איז אנגעצינדן, ווייל די, באמת טאר מען דאך נאר נישט קוקן באותו מקום, זיי ווילן עס מאכן, און די ווייב פארלאנגט, און דער פארלאנגט, האב איך אים אויסגעלערנט איין זאך. טאשער רבי האט מיר געזאגט איך לערן מיט חתנים מיט אינגעלייט, זאגט ער אין בעדרום זאלסטו זיי לערנען ס'איז הכל מותר, דאס האט מיר טאשער רבי געזאגט, פרעג איך אים רבי הכל? עס איז דאך דא זאכן וואס שטייט אין שלחן ערוך, זאגט ער ניין דאס וואס שטייט אין סימן ר"מ, נישט קוקען באותו מקום מען טאר נישט קישען באותו מקום, די אלע זאכן די איז טאקע אסור, דאס איז שלחן ערוך, באט נאכדעם איז הכל מותר, און איך האב דאס געזאגט פאר דעם וועטנשטיין, האט ער מיר געזאגט ער איז זיך ממש מחיה, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל ער האט מורא געהאט צו. פסק'ענען מ'עט זאגן ער איז נישט גענוג פרום, העי דו פערד דו, קיינער זוכט דארט פרומקייט? קיינער זוכט נישט קיין פרומקייט, קוק דיין אייגענער אהרן מרדכי'לע, ער געזוכט פרומקייט אלס בחור? ס'איז דא יעצט א גאנצע שמועס אז אלס אינגערמאן איז ער אויכעט נאך ארום געפעצלט, ס'קומט יעצט ארויס, ס'גייט סורפעסן. איז דו האסט א פראבלעם הייסט? וואס איז דיין פראבלעם? דו ווילסט געפעלן פאר די גאס? נאר דו געפעלסט פאר די גאס דעמאלטס איז קענסטו קיין דיין נישט זיין. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות א תמ א א דיין א רב וואס די גאנצע שטאט האט אים ליב, מסתם זאגט ער זיי נישט קיין מוסר. עניוועי, איך האב דיך געשטעלט וועטנשטיין אויף די פיס. איך האב פארציילט דעמאלס אז ס'איז געווען א אינגערמאן א בעלזער איז ארומגעלאפן מיט אשת איש, איינער האט אריינגעלייגט א ווידעא האט געטראפן זיין ווייב שלאפן מיט אים. עה, זיי ווייסן אלעס. דו האסט געהאט א פראבלעם מיט מיין מנוול'ישע האטליין? זאג מיר, דעם אינגערמאן וואס מ'האט אים געטראפן ביי א פרעמדע פרוי און ער האט זי גע'אסר'ט על בעלה, ער האט א פאר אזוי אפגעטרענט? די אלע האט דיך נישט געבאדערט? דאס האט נישט מיט דיר קיין שייכות? די לאו-לייף וועטנשטיין, די העסט נאך ווערן אזוי אויסגעוועפט ווי דער דיין אדער דער אייבערשטער וועט דיך שטראפן מיט אנדערע זאכן? די ביסט געקומען אויף מיר אינטערצושרייבן? איך קען דיך בכלל? איך בין אין דיין ליג? די ווייסט וואס טוט זיך אין די גאס? עניוועי, סאו וויל איך געבן יעצט א הספד אויף דעם דיין גראס ער זאל פאלן אין קבר! ער זאל אפפאלן ווייל ער האט נישט מיך באגראבן, ער האט געוואלט באגראבן גאנץ טהרת ישראל פון וואטשן קינדער, דאס האט ער געוואלט באגראבן, און איינער וועט זאגן ער האט נישט געוואוסט, ער האט נישט געוואוסט האט ער זיך געדארפט מיט מיר אראפזעצן, איך בין געווען גרייט מיט יעדן צו רעדן, אפילו מיט דעם בהמה זלמן לייב פיליפ וואס ארגענטינע איז לעבן תל אביב, ווען ער איז דורך אין די גאס האב איך בין איך צוגעגאנגען, איך האב געוואלט זאגן רבי זלמן לייב וואס האסטו אינטערגעשריבן איך וויל מיט דיר רעדן, איז ער איבערגעלאפן אויף די אנדערע זייט. איך האב געזאגט הע איך וועל דיר נישט נאכלויפן, איך האב א האטליין וואס וועט דיר נאכלויפן, די חזר וואס דו ביסט, נעמט ער זיין זון, די זון האט חתונה געהאט, און האט נישט געוואוינט מיט די פרוי, פלעגט זיך דרייען אין שיניעווער מקווה א גאנצע פרייטאג כאפן בחורים, און ווען ס'איז געקומען דערצו מ'האט גע'פסק'נט מ'מוז געבן עפעס דריי טויזנט דאלער, אלימאני א חודש, האט זלמן לייב געשריגן, וואסערע מין חוצפה איז דאס, האט די בית דין געזאגט, רעדסט נאך איין ווארט דארפסט אינגאנצן נישט קיין גט, ווייל אדעתא דהכי וואלט זי קיינמאל נישט חתונה געהאט, און דאס איז זלמן לייב פיליפ די משפחה פון חזירים, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, דו הערסט וואס דא טוט זיך, ער האט געהאט א פראבלעם מיט מיין האטליין, זאג, מיט דיין טאטנס חזיריי וואס דער רבי יונה, רבי זונה וואס האט אראפגעצויגן די קינדער די הויזן מיט די אונטערהויזן און געהייסן יעדן שפייען אויף די ערוה, מיט דעם האסטו נישט געהאט קיין פראבלעם, דו האסט אויך געלערנט.

האט געוויסט די פרויען האבן געוויסט מען טאר אים נישט אריינלאזן, א משפחה פון חזירים, ער האט געהאט א פראבלעם אויף נחום ראזענבערג'ס האטליין, זאג זלמן לייב האסט נאך היינט אויך א פראבלעם מיט מיין האטליין ווייל איך האב נאך א פראבלעם מיט דיין פעמילי, יעצט ווען איך בין געגאנגען דעמאלטס רעדן צו דעם גראס אין בארא פארק, איך מיין ס'איז געווען זיין זון אדער א גבאי האט מיר געזאגט אפשר קען מען זיך איבערבעטן, זאג איך אים יא, אין פאבליק, כבולעו כך פולטו. עס אריינשטעלן אין אלע צייטונגען, זאגט ער אבער מען קען נישט אריינשטעלן אין איד און אין בלאט, זאג איך אים קענסט עס אריינשטעלן דארט ווי דו האסט אריינגעשטעלט דעם איסור, האסט דאך נישט אריינגעשטעלט אין איד און אין בלאט, האסט עס אריינגעשטעלט ביי ענק אינעם בעלזער צייטונג, שטעל עס דארט אריין. ניין דאס נישט, דאס האט יעדער מורא, הע הע, און איך זאל זיך. מוחל זיין דר'ערד ליגערס. שוין, דאס איז נאר געווען א שטיקל הספד אויף דעם אויסגעוועפטן גראס, אזוי זאלן אלע מענטשן וואס האבן געשטערט די סעיפטי פאר טשילדרען זאלן אזוי אויסזען אזוי אונטערגיין. יעצט קען זיין ס'וואלט געווען ראטזאם אז דער בעלזער רב זאל זאגן א קדיש נאך אים, אזוי ווי ער האט געזאגט נאך דעם. פון תל אביב וואס ער האט געטאטשט די קינדער, קען זיין ער וואלט געדארפט נאך אים אויך זאגן א קדיש, כ'ווייס נישט וויפיל דיין קדיש איז ווערט, אבער אזויפיל די טויטע קאץ וואס מ'האט ארויסגעווארפן, ס'איז געווען לעבעדיג, מ'האט עס געכאפט אויפן דריטן פלאר און מ'האט עס ארויסגעווארפן פון די ווינדאו אין תל אביב, אזויפיל איז דיין קדיש זיכער ווערט. אזוי האבן זיי אפגעהארגעט א קאץ, יעצט האבן זיי צו טון מיט די צער בעלי חיים, פארגעס שוין די קינדער, בהמות וואס זיי זענען. בעלזער רב וועיק אפ, דו האסט פארלוירן דעם בילדינג פון תל אביב, דו וועסט נאך פארלירן אסאך בילדינגען. אז דו וועסט לעבן גענוג לאנג, אזוי ווי טראן האט געזאגט, וועסטו נאך אסאך זאכן זען. ס'געווען יעצט א וואוט אין די האוז און ס'געווען כאאס דאנערשטאג אינדערפרי, די דעמאקראטן האבן געוויינט אז די רעפאבליקענס האבן קאנווינסט אסאך פון זייערע נארמאלע מענטשן זאלן סוויטשן זייער וואוט און נעראוען די בלאק אוו אמענדמענטס צו וואס אינטענט צו פראטעקטן לעסביענס, געיס, בייסעקשועל ענד טרענסדזשענדער פיפל פראם דיסקרימינעישן. Wow! עטס זעהטס? כ'האב ענק געזאגט! ווען מ'ברענגט ווען אריין די מיסעס קלינטאן וואלט געווען ווארלד וואר טרי, דער אייבערשטער וואלט אומגעברענגט די וועלט אזוי ווי מיטן מבול, מיט וואסער האט ער געשוואוירן ער וועט עס נישט טוהן אבער מיט פייער וועט ער עס יא טוהן. יעצט איז דא דער גאווערנער קריסטי פון ניו דזשערסי, ער האט געהאט צוטוהן פאר יאהר מיט די ברידזש, צוגעשפארט די ברידזשעס, ער האט געטוהן. קאראפט זאכן. ס'איז ארויסגעקומען. ס'איז געווען יעצט אויפן סטעידזש ווען די פרעזידענט האט געגעבן זיין אקסעפטענס ספיטש. ווען ער איז געשטאנען דארט, דער קריסטי האט זיך געשטופט צו כאפן א פיקטשער מיט אים, אבער מ'האט אים נישט צוגעלאזט. לאמיר האפן אמעריקע וועט נאכאמאל ווערן א נארמאל לענד. עניוועי. אין דייטשלאנד איז דא די פאליטיקס און די מערקעל, זי איז א פרוי, זי לויפט יעצט. פערדע מאל זי זאגט זי האט מורא זי האט נישט געוואונען ווייל זי האט אריינגעברענגט די אלע רעפיודזשיז, איך מיין אז דאס איז געגאנגען אבאמא איר מנחם אבל זיין, זיי האבן גערעדט אפאר שעה דריי שעה ווייל אמעריקע האט געבעטן אז דייטשלאנד זאל זיי אריינלאזן ווייל קיינער וואלט זיי נישט אריינגעלאזט. אינטערעסאנט און די אידן זענען געלאפן זענען געווען דארטן ביי ווארלד וואר טו האט זיך קיינער נישט געבעטן ביי אונז, פארקערט מ'איז זיך געקומען בעטן ביי אמעריקע האט מען נישט אויפגענומען די דעלעגעישאנס. וועגן דעם האב איך געהייסן אז מען זאל וואוטן פאר טראמפ. אלע גוים זענען שטיפער שונאים, אבער ס'אויף אזוי פיל אז דאס איז נישט זיין פראנט מעסעדזש, און יעצט ברוך השם לאמיר האפן אז ס'וועט זיין ווי מען זאגט ארדענונג. משה דוד נידריגמאן, הע מ'זאל וואוטן פאר הילערי, וואו הילערי האט איר געגעבן אן אפעיר מיט איר איינמאל, זאג, דו קענסט צו שוין? א רשעים גאנץ סאטמאר וואס זיי האבן אפגעטון דא, א חרבן, און זיי פארקויפן נאך אידישקייט, זיי האבן נאך א פראבלעם? ישראל האגער איז געקומען פון ארץ ישראל און ער נעמט געלט פון די מדינה, ענקער געלט דא איז פונקט אזוי טרייפה פון די אמעריקאנער גאווערמענט, ס'איז פיל מיט ליגנט מיט בלאף, סאו דזשאסט ביקאז אונז זעמיר נישט צוגעוואוינט ארויסצושטעלן פאשקווילן אויף סאטמאר צוויי מאל א וואך מיינט נישט אז עטץ טוטס גוט, און אונז האלט מיר זיך נישט ביי שלאגן מיט ענק, אונז זאג מיר ענק גייטס ענקער וועג אונז זעמיר גייען אונזער וועג, ס'איז דא אין ארץ ישראל אן ארגענעזעישאן נטורי קרתא. זיי האבן גארנישט געבויעט, זיי האבן די זעלבע פאר אלטע שיכורים, די זעלבע אלטע משוגעים זענען קעגן די מדינה, זיי האבן גארנישט געבויעט, ס'איז גארנישט וועט נישט בלייבן פון זיי און פארטיג. איינער פון די חברה איז געווארן, די קינדער זענען געווארן גאר אן אראבער, האט זיך אפגעשמדט, ס'איז גארנישט. סאטמאר רב איז געווען א קנאי, האט כאטש געבויעט אבער אן אייגענעם. מיליטער האט ער געבויעט. משה דוד נידערמאן האט אויך געבויעט, האט זיך געבויעט א גרויס הויז אין קרית יואל, לעבן קרית יואל, אפגעגנב'ט פון אונז מיליאנער, ער מיט הינדי קאהן, און זיי האבן זיך צוקריגט דעמאלטס בייע ברידער, נו האבן זיי זיך ביידע מייאש געווען, זאל דער ברודער גיין זיצן, אונז דארף מען ווייטער גנב'נען אינאיינעם געלט, ענד דעטס איט. ס'איז דא היינט אן ארטיקל אז טראמפ שלאגט זיך יעצט מיט ניו יארק טיימס, ער גייט זיין דעדלאק, הע! און זיי ווילן מיט אים מאכן א ראנדעווא אויפנעמען און רעדן מיט אים און ער זאגט איך האלט נישט ביים רעדן מיט ענק איך בין נישט מחויב ס'איז נישט קיין חלק פון מיין פרעזידענטום אז איך מוז געבן אינטערוויוס פאר ניו יארק טיימס זעהט אויס אז ער פארשטייט פאר ניו יארק טיימס געבן אינטערוויוס נאר מענטשן וואס ווי מ'זאגט זיי מוזן האבן די פובליסיטי און ער ברויך עס נישט. ער ברויך עס גארנישט, ער גייט זיך זיין וועג, און ער לאזט נישט צו די געי חברה, אלעס וואס ער האט געזאגט דערווייל טרייט ער צו טון, יעצט גיימיר זען ער וועט בויען א וואנט אין מעקסיקא, וועלן מיר אונז אויך שוין האבן א כותל, און וועט כאפן אלע פינף מיליאן רעפיודזשיס מיט זיי ארויפווארפן אריבער די וואנט זאלן לאנדן אויף די צווייטע זייט, עניוועי דאס הייסט א ריכטיגע ריכטיגער פאליטישן, ער לאכט זיך אויס פון טיימס, טיימס זיי שרייבן ארטיקלען אויף אים, שרייב אויף הילערי'ן וואס פאר א צדקת זי איז. כ'האב געוואלט זאגן, דער שלזון איז דאך סתם א גנב, ער גייט צו יענעם, כ'על דיך באשרייבן, כ'על דיך נישט באשרייבן, ער נעמט געלט, ער האט פראבירט פון משה, טעראריסט, א וואס, א מאסטער, אויך ארויסשלעפן געלט, נאר ס'איז אים נישט געלונגען, ווייל משה איז קלוגער פון אים, עניוועי, יעצט האלט ער אין איין שיסן פעך און שוועבל אויף די אלע וואס האבן איינגעזעצט, בערלאנד, בערלאנד איז א צדיק, און שוין. ס'געווען ביי טאהשער רבי'ן, פלעגט יעדן רופן צדיק, נאך די פריעריגע, דער שרף, ר' משולם פייש. איינמאל איז געקומען א פראסטער פויער פונעם דארף און געזאגט, רבי איך האב א טאכטער דו האסט א זון לאמיר זיך משדך זיין, דו ביסט דאך א צדיק און דו רופסט דאך מיך אויך א צדיק, זאגט ער, יא, דו וועסט דיך משדך זיין מיט צדיקים ווי דו ביסט, און איך וועל מיך משדך זיין מיט צדיקים ווי איך בין. ועמך כולם צדיקים, שטייסט? שלזון זאגט יעצט אז בערלאנד איז א צדיק, אונז האלט מיר אויך ער איז א צדיק, נאר ער האט געטון מעשה זנות, בזמן שבית המקדש מיט עדים מיט התראה וואלט מען אים שוין לאנג געהארגעט, עניוועי, נעמט ער זיך אן און ער שרייט אז בערלאנד איז א צדיק, אונז זעמער מחלל שם שמים, די וואס זענען ארויס קעגן אים, און די וואס זיי מאכן א פירסום דערפון. און ער זאגט אז אין האלאנד איז געשטאנען אין צייטונג אז נאכדעם וואס ער האט זיך אנטלאפן פון דארט איז יעצט ארויסגעקומען אז ער האט מודה געווען אין ארץ ישראל אין קאורט אז ער האט יא געזינדיגט און דאס איז א מורא'דיגע פליק פאר אים און א פליק פאר כלל ישראל נאר לאידך גיסא זעהט מען אז כלל ישראל וויל זיך נישט לאזן פון די אלע שקצים און אונז שלאגן מיר זיך שרייט יעצט שלזון אז אונז זעמער גאר מחלל שם שמים, הער וואס דא טוט זיך. העי שלזון, פארוואס שרייסטו דאס נישט פאר דעם לעיזער בערלאנד מיט זיינע חזירים? אונז זעמער גאר מחלל שם שמים? א נייע מעשה? עניוועי שלזון ליסן, יור טיים איז אלסאו פעסט, כ'געדענק ווען איך האב מיך געשלאגן מיט סאטמאר זיי האבן מיך געש זיי מ'האט מיך געשאסן, געווען אפאר וואכן וואס כ'האב אויפגעגעבן איך בין געגאנגען זעהן ווי מ'קען באקומען הילף, שרייט ער שרייבט שרייבט ער אז מ'קען נישט געווינען נעמט מען זיך נישט אונטער, דו פערד, יא מ'קען נישט געווינען נעמט מען זיך נישט אונטער? חור איז געהארגעט געווארן, חיהר! ווייל ער האט געשריגן דער עגל איז אן עגל הזהב, נו, מילא האט ער זיך נישט געטארט אונטערנעמען, האט אים דער אייבישטער באצאלט אז אלע אלטע אידן, זקנים, זענען געזעסן און געקוקט ווי א צוועלף יעריג אינגל שטעלט צאם דעם משכן, און משה רבינו זאגט, יא אזוי האט מיר דער אייבישטער טאקע געהייסן, פארוואס? ווייל בצלאל איז געווען דער זון פון אורי, און אורי איז געווען דער זון פון חור, וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען פארן הייליגן באשעפער. דו געפליקטע בהמה שלזון, הער אויף צו שרייבן וועגן לעיזער בערלאנד, איט מעיקס יו לוק אגלי. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, כ'האב באקומען יעצט א קאל פון א זייער א הויעכע מענטש וואס ארבעט ביי די סיטי האוזינג, אז אזוי ווי די סיטי רודפ'ט דאך יעצט אלע לענדלערס, האט דער עולם אנגעהויבן זיי צו רודפ'ן, ס'דא עה די האוזינג ווערן יעצט, כ'ווייס, דרייסיג פערציג פופציג יאר אלט ווערן זיי דעטיריערעיטעט און זיי פיקסן נישט און ס'רינט וואסער מיט אלעם, האט ער מיר געזאגט איך זאל מודיע זיין אז ווער ס'האט א פראבלעם מיט די האוזינג זאל קאלן וואן טו וואן טו טרי זירא סיקס, טרי פאר וואן סיקס פאר קאמפלעינטס, וואן טו וואן טו טרי זירא סיקס טרי פאר וואן סיקס, אזוי ווי זיי רודף'ן די לענדלערס, האבן זיך גענומען די לענדלערס צוריק צו רודף'ן, פארשטייסט? ס'איז אן איווען סטיווען דיעל. יעצט איז דא נאך א זאך. אין נארוועגען איז די זעלבע ווי אין ראמעניע אויכעט, און מ'האט יעצט געכאפט אסאך גרויסע פירער. אין ראמעניע איז אלץ געווען א טוירד ווארלד קאנטרי, דארט פלעגט מען. מעגן, מען מעג נישט אפישעלי אבער מען פלעגט דארטן טוהן מיט קינדער וואס מען וויל, די הונגער איז געווען גרויס, מען האט געגעבן פאר די חברה, אין ראמעניע האט מען זיי געגעבן אפאר לעי, אביסל לעי, און אין נארוועגן האט מען זיי געגעבן אפאר קרוינען. האבן זיי געמאכט א שווייגן און זענען געקומען מארגן מען זאל זיי נאכאמאל שטופן אין תחת די גוים, מען רעדט נישט פון קיין אידן, און ס'פלעגן פארן אסאך אידן אויכעט, איך האב נישט געוואלט רעדן דערפון ווייל פארשטייסט דיך אליינס אז איך גיי נישט געבן קיין אדרעסן, למעשה מען האט זיך דארט אויכעט פארלייגט דערויף. ס'פלעגן אריינקומען קינדער קראנק מיט עידס מיט הערפיס מיט צעלעכערטע מחלות סגעגאנגען ממש א שרעק און יעצט האט מען איינגעזעצט צוואנציג מענטשן דארט פון די גאר הויעכע מרעדט פון די גרעסטע וואס זיי באזיצן די גרעסטע פאזישענס ביי די גוים סגעווארן לעבעדיג די וועלט גייט זיך אויסטרעטען רבותי איף יו לייק איט אר נאט די וועלט גייט זיך אויסטרעטען אט די האסט א סעקשועל פראבלעם האסט אפאר זאכן. קודם קענסטו אפשניידן די מעשה, נאכדעם קענסטו פארן אויף ארץ ישראל געט מען נידעלס, קענסטו בלייבן מיט הענגעדיג פלייש, און אז דו ווילסט, בעסט קעיס סינעריאו, איז דא ערגעץ אין פלארידע א שטאט וואס דארטן מעגן אלע חזירים וואוינען, מען טאר דארט נאר נישט קומען מיט קינדער, באט יו אר גאנע העוו טו סטרעיטן אוט, קוק ברוך מרדכי. די באבעלע גייט אים נעבעך נאך, די וואס ער פלעגט איר רופן די אלטע באבעטשקע, א בחור האט אים געפרעגט האסט דאך א ווייב, זאגט ער איך זעה אן אלטע באבעטשקע, די אלטע באבעטשקע היט אים נעבעך אפ זי מוז מיט גיין ווי ער גייט, אנישט האבן די קינדער געזאגט וועלן מיר אים לאזן גיין זיצן, אט דאס איז געווארן פון ברוך מרדכי'ס תאווה, ברוך מרדכי איך האב אויף דיר רחמנות, ווען די שטארבסט, א פורש ממינות מיית, ווען די שטארבסט איז דיר גרינגער, שטעל דיר פאר יעדער בחור גייט דורך מיט די טייט. פענטס און דער גייט אן א רעקל און דער בחור די דערמאנסט דיך ווי די האסט געשפילט מיט אים אין די מקווה און סאיז ארויס געקומען די זרע און די האסט אים זיך מחיה געווען און די אויך היינט ביסטו אן איינגעלייגטע מאלפע די קענסט נישט אנרירן קיינעם ברוך מרדכי דער טויט איז בעסער פון דעם טראסט מי אדער גיי פאר דארטן אין די שטאט דארט, איך ווייס אין פלארידע, איך דענק אפילו נישט דעם נאמען פון די שטאט, וואס דארט מעגן וואוינען נאר פעדעפיילס און מען טאר נישט גיין מיט קיין קינדער דארט. יעצט וועט איר עס פארשטיין, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן חוקים ישרים ותורת אמת, מען לערנט אויס קינדער פון קליינווייז אן, זאלן זיך נישט צושפילן די תאוות, ווען ס'קומט אויף דער עלטער קענען זיי ווי מען זאגט לעבן א נארמאלן לעבן, ווייל די אלע תאוות רעות איז א הויקער צו ער איז פארכאפט אין זנות, צו אין געלט, צו אין אנדערע זאכן. עניוועי, כ'האב געוואלט אויך זאגן יעצט איז די צייט אז מ'זאל אהערנעמען דוב היקין פאר אלע זיינע גניבות, זיי האבן דיסמענטלד דא אמאל די מורלענד קאמישאן, און אונז האמער אריין געגעבן פעיפערס אז אונז ווילמער וויסן וואס דוב היקין האט געטוהן מיט די מיליאנען וואס ער האט באקומען פאר טשיילד פראטעקשאן, זארג דיך נישט, ס'קומען אן אנדערע צייט, נאו וויר היר טו אפען איט, ווייל כ'האב געזעהן די פרעזידענט האט זיך מרחק געווען פונעם סטעידזש, ער האט נישט געוואלט זיין אינאיינעם מיט. קריס, דער גאווערנער פון ניו דזשערסי, יענער האט געוואלט דווקא א פיקטשער מיטן פרעזידענט, און דער פרעזידענט האט אים געזאגט, אליהו ברענגט עס, ער האט אים געזאגט, ליסען, שטופ דיך נישט אויפן סטעידזש, איך וויל נישט זיין מיט דיר אינאיינעם. און ס'זעלבע דארף מען אויכעט נעמען דעם גאנצן מורלענד קאמישן צוריק ברענגען, און זען וואס היקין האט געטון מיט די אלע מיליאנען. נישט נאר דער שווארצער גוי דארף גיין זיצן, היקין מעג אויך גיין זיצן. א גוטן און א פרייליכן שבת פאר יעדן.